מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"ג פרשת נשא, די די וואך איז דאך א חילוק פון ארץ ישראל מיט חוץ לארץ, אין ארץ ישראל איז שוין בהעלותך, ווייל שבועות איז געווען אויף פרייטאג, און שבת איז שוין געווען ביי זיי פרשת נשא, אין חוץ לארץ איז די וואך פרשת נשא, און מיר לערנען די ערשטע שיחה אין פרשת נשא אין חלק כ"ג אין ליקוטי שיחות עמוד צוויי און פֿערציק. פשוט ס'איז נישטא קיין ווערטער צו ארויסברענגען די געשמאקקייט פון די שיחה און וואס די רבי מאכט דא פון דעם, פשוט א געשמאקן פלפול אין ענין פון וואס מיר לערנען אין פרשת נשא. פשוט מטעמים און כפתור ופרח, איך האב נישט די ריכטיגע ווערטער וואס זאל עס ארויסברענגען. די רבי האט אין היינטיגע פרשה אין נשא ווערט געבראכט אז די נשיאים האבן געברענגט זייערע קרבנות ווען ס'איז געווען די חנוכת המשכן, דאס איז געווען אין ראש חודש ניסן האט מען אנגעהויבן צו ברענגען די קרבנות, און מ'האט געברענגט, יעדער שבט האט געברענגט א קרבן, יעדן טאג א צווייטער שבט, סאו עס האט זיך אנגעהויבן זונטאג האט זיך עס אנגעהויבן, ס'איז געקומען ביום השביעי, דאס איז געווען שבת, אויסגעקומען איז געווען ביום השביעי איז געווען נשיא לבני אפרים, און ער האט געברענגט דעם קרבן שבת, דער רבי וועט אראפברענגען פיר מדרשים, וואס איז דא לכאורה דא אין זיי סתירות וואס איז נישט פארשטאנדיג וואס דער מדרש זאגט אזוי און דער מדרש זאגט אזוי און דער רבי וועט פרובירן לכתחילה דער רבי וועט אנהייבן מיט צוויי מדרשים און זוכן וואס איז די סברה פון יעדן מדרש וואס ער זאגט דער רבי וועט פרובירן צו ענטפערן דערנאך וועט ער עס אפפרעגן און דער רבי וועט ברענגען א דריטן מדרש, און דערנאכדעם א פערטן מדרש, דערנאך וועט עס דער רבי צוטיילן אין צוויי גרופס, צוויי מדרשים אויף איין זייט, צוויי מדרשים אין די אנדערע זייט, לויט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג און ס'וועט אראפגיין אלע שאלות, און פשוט געשמאק וואס דא רעדט זיך דערין ווי האט אפרים, שבט אפרים, געברענגט א קרבן בשבת. נאר מדגיש זיין פאר מען הייבט אן ס'וועט פשוט זיין גרינגער אראפברענגען די פיר מדרשים דערנאך וועט מען לערנען די ערשטע צוויי דערנאך די צווייטע צוויי וועט זיין גרינגער צו מיטהאלטן און אויכעט דעמאלט איז אפשר א גוטע סברה אז ווער ס'וויל לערנען און מיטהאלטן גוט מיט די שיחה זאל לערנען זאל הערן די שיחה ווען ער האלט א ליקוטי שיחות לעבן זיך און ער לערנט די שיחה ווי געזאגט פריער ס'איז חלק כ"ג פרשת נשא און ס'איז עמוד 42 מיר וועלן גיין לויטן סדר ווי דער רבי ברענגט עס הגם ס'איז נישט דער סדר אין מדרש אין מדרש איז דא צוויי מדרשים אין יוד גימל פרשה יוד גימל אלץ אין נשא פרשה יוד גימל אות בית פרשה יוד גימל סוף סוף פרק יוד גימל און דערנאכדעם פרשה יוד דלת אות אלף און אין פרשה יוד דלת אות בית אבער מיר וועלן גיין לויטן סדר ווי דער רבי ברענגט עס דער רבי הייבט אן מיט די ערשטע זאך הייבט ער אן מיט פרשה יוד גימל אין פרשת נשא אות בית דארטן שטייט אז גימל דברים האבן געמאכט די די שבטים האבן געמאכט דריי זאכן שלא כהוגן, אבער דער אייבערשטער האט זיי מקבל געווען. יעדער איינער האט געברענגט קטורת, א יחיד ברענגט נישט קיין קטורת, נאר דארטן האט געברענגט א יחיד קטורת. די צווייטע זאך, א חטאת ברענגט מען נאך וואס מען זינדיגט, און דא זיי האבן געברענגט א חטאת אן זינדיגן, שטייט עס שעיר אחד לחטאת, מען קוקט אן אין חומש, שטייט ביי יעדן שבט אז ער ברענגט שעיר אחד לחטאת. די דריטע זאך, אין יעדן ארט א יחיד איז נישט דוחה שבת, שבת ברענגט מען נאר קרבנות ציבור, דעם קרבן תמיד בבוקר, קרבן תמיד בין הערביים, און אינמיטן איז דא די קרבן מוסף אדער קרבן ראש חודש, אויב ס'קומט שבת, קרבן יחיד איז נישטא אין שבת, און זיי האבן יא געמאכט א קרבן יחיד. און דער מדרש אין יג ב ענדיגט צו, וכאן דוחה השבת, צו ווייזן כמה חביב קרבן הנשיאים, ווי טייער די קרבן נשיאים איז פאר'ן אייבערשטן, אז אפילו לכאורה ווי ס'קומט אויס פון דעם מדרש אז ס'איז א קרבן יחיד, האט מען עס אויכעט געברענגט שבת. דערנאכדעם, די צווייטע מדרש וואס דער רבי וועט ברענגען אין דעם ערשטן אות גלייך, איז אין יד א. דארטן שטייט, ביום השביעי לבני אפרים, ווי געזאגט ווי יעצט, דעם זיבעטן טאג איז געווען שבט אפרים און ס'איז געווען שבת, הקריב בשבת, אזוי שטייט אין מדרש, שלא תאמר, היאך חילל שבת והלא אין קרבן יחיד מען ברענגט דאך נישט קרבן יחיד בשבת, אמר הקדוש ברוך הוא שאני אמרתי למשה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום און איך האב געזאגט אז ס'זאל זיין בלא הפסק איז שבת אויכעט, קומט אויס אז דער אייבערשטער האט געזאגט משה אז מ'זאל ברענגען יעדן טאג נשיא אחד ליום, דערפאר האט אפרים געברענגט שבת. דאס איז דער צווייטער מדרש וואס דער רבי וועט ברענגען, שפעטער וועט דער רבי ברענגען דעם דריטן מדרש וואס איז אין יג, פרק יג סוף אות יג, זאגט דער רבי אז משלו הביא ולא משבטו, ווען אפרים האט געברענגט דעם קרבן האט ער עס געברענגט פון זיינע געלט, די הלכה איז אז ווען זיי האבן געברענגט די קרבנות יעדער שבט האבן זיי עס געברענגט פון זייערע געלט, זה קרבן דוחה השבת, דער קרבן, לשון פון מדרש, דער קרבן איז דוחה שבת, ואין קרבן יחיד דוחה השבת, א קרבן יחיד איז נישט דוחה שבת, דאס איז דער דריטער מדרש, דער פערטער מדרש ברענגט ער פון יד, אות ב און דארטן שטייט מי הקדימני ואשלם דער אייבערשטער זאגט א ווער האט ווער האט מיר געמאכט ווער איז דא פאר מיר לייגסט א מזוזה כ'האב דיר געגעבן א הויז מאכסט א ברית כ'האב דיר געגעבן א זון יעדן מצוה וואס דו גייסט מאכן האב איך דיר געגעבן זאלסט קענען טון די מצוה זאגט דער אייבערשטער מי הקדימני דא דער מדרש רעדט וועגן מי הקדימני ואשלם זה יוסף מי הקדימני ווער איז געווען פאר מיר און איך וועל אים באצאלן, יוסף, פארוואס יוסף? ווייל יוסף האט געהיטן דעם שבת פאר מתן תורה, וואנעט ווייסט מען אז יוסף האט געהיטן דעם שבת פאר מתן תורה, ווייל עס שטייט דארטן אין פרשה שטייט אז וטבוח טבח, דער לשון דאך א מאדנע זאך, וואס דער טבוח טבח, אזוי ווי עס שטייט ביי דעם מן. אז מ'זאל נעמען פרייטאג פאר שבת, איז דאס זיך געווען דער רמז פון טבוח טבח, אז מ'האט אנגעגרייט פרייטאג, ס'איז געווען ערב שבת, האט מען אנגעגרייט, געשאכטן און אנגעגרייט אלע זאכן פאר די שבטים, מ'האט זיי געמאכט די סעודה, האט מען אנגעגרייט פרייטאג אויף שבת, יוסף האט געהיטן שבת, זאגט דער אייבישטער, חייך, דער אייבישטער האט ממש א שבועה, אני משלם לך אז בן בנך שבט אפרים וועט מאכן א קרבן בשבת, דו האסט מיר, דו האסט מקיים געווען דעם שבת פאר מתן תורה, וועל איך דיר געבן אז דיינער א אייניקל פון דיינע קינדער, שבט אפרים, מבני שבט אפרים, זאלן ברענגען א קרבן בשבת. דאס איז די פיר מדרשים וואס דער רבי ברענגט אראפ. יעצט וועלן מיר אנהייבן לערנען אינעווייניג. אות א', בנוגע דעם קרבן הנשיאים לחנוכת המזבח, דורכ'ן נשיא פון שבט אפרים, וואס זיין הקרבה איז געווען ביום השבת, ער ברענגט אראפ שטייט אין אונזער פרשה ביום השביעי נשיא לבני אפרים די גמרא מועד קטן זאגט ואותו היום שבת היה מ'האט אנגעהויבן זונטיק איז דער זיבעטער אפרים איז געווען שבת שטייט אין מדרש רבה פרשתנו ווי געזאגט פריער דאס דער ערשטער מדרש וואס דער רבי ברענגט דאס איז פרשה יוד גימל אות בית בסופו שלושה דברים שעשו הנשיאים שלא כהוגן וקיבלם הקדוש ברוך מיר האבן אויסגערעכנט שוין פריער די צוויי זאכן, יעצט וועט מען רעדן דא בנוגע נאר די דריטע זאך, בכל מקום, אין קרבן יחיד דוחה את השבת, וכאן קרבן יחיד דוחה את השבת, דער קרבן יחיד וואס שבט אפרים האט געברענגט האט דוחה געווען דעם שבת. הא למדנו, ענדיגט צו דער מדרש, למדנו כמה קרבן נשיאים חביב לפני הקדוש ברוך הוא, ווי טייער די קרבן פון די נשיאים איז ביים אויבערשטן. דאס איז דער ערשטער מדרש אבער ווייטער אין פרשה יוד דלת ווי געזאגט פריער דאס דער צווייטער מדרש וואס דער רבי ברענגט אראפ אין פרשה יוד דלת אות א' אין סוף אות א' זאגט דער מדרש בעניין זה שלא תאמר היאך חילל את השבת והלא אין קרבן יחיד דוחה את השבת וזה הקריב בשבת זאלסט נישט זאגן ווי קומט דאס אז שבט אפרים דער נשיא פון שבט אפרים האט מחלל שבת געווען זאגט דער מדרש ניין אמר הקדוש ברוך הוא לא על פיו עשה שאני אמרתי למשה כולו ווי דערמאנט פריער, איך האב געזאגט משה, ווי געווען דער לשון דארט, איך האב געזאגט משה, אז נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, אן א הפסק, ווען ס'קומט יום השביעי וואס איז שבת, זאל ער ברענגען דעם קרבן. האבן מיר דא צוויי מדרשים, איין מדרש זאגט אז עס איז געווען א ענין וואס שלא כהוגן, שלושה דברים עשו הנשיאים שלא כהוגן, דער ברענגען שבת איז שלא כהוגן, דער צווייטער מדרש זאגט אז דער אייבישטער האט אים געהייסן. אז ס'איז געווען הונדערט פראצענט פיין קיין קיין פראבלעם נישט אין דעם לכאורה דאס שטימט נישט דא איין מדרש מיטן צווייטן דער רבי אין פשטות קומט אויס אז לויטן ערשטן מדרש איז די הקרבה בשבת מתחילה געווען בלתי רצוי ס'האט נישט געדארפט זיין שלא כהוגן שטייט קלאר אין מדרש שלושה דברים עשו הנשיאים שלא כהוגן דערנאך האט דער אייבישטער מקבל געווען צוליב ווייל ס'איז חביב קרבן נשיאים פארן איז פון דעם מדרש ווייזט אויס אז די הקרבה בשבת מתחילה איז געווען בלתי רצוי, שלא כהוגן, נאר בדיעבד. מצד דעם וואס קרבן הנשיאים חביב לפני הקדוש ברוך הוא, איז קיבלם הקדוש ברוך הוא. דאס קומט אויס פונעם ערשטן מדרש. מה שאין כן לויטן צווייטן מדרש, איז די הקרבת הקרבן בשבת מלכתחילה געווען רצוי און כהוגן. פארוואס? ווי דער מדרש איז מסיים, ווייל אני אמרתי למשה כולו, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, בלי הפסק. איז שבת עכט. אבער דער רבי זאגט, דאס איז נאר ווען מען קוקט אין פשטות, אבער מ'וועט קוקן טיפער וועט מען זען אז עס איז נישט ריכטיג. אבער כד דייקת, אז מ'וועט אריינקוקן אביסל טיפער, קען מען אויך לויטן ערשטן מדרש נישט לערנען אז הקרבת הנשיא איז געווען אסור. קומט דאך אויס אז שלא כהוגן אז ס'איז אסור, נאר דער אייבישטער האט עס מקבל געווען מצד חביבות הנשיאים. זאגט דער רבי ניין, מען קען עס נישט זאגן, ווייל חס ושלום צו זאגן אז א נשיא וועט זיך פירן היפך הדין, ווי קען זיין אז א נשיא זאל זיך פירן היפך הדין? בפרט נאך אז ס'שטייט ויקריבו הנשיאים אז לא קיבל משה מידם עד שנאמר לו מפי הגבורה, און די נשיאים האבן דאך זיכער געטון ווי דער אייבישטער האט געוואלט, ממילא איז דאך שווער צו זאגן חס ושלום אז א נשיא וועט זיך פירן היפך הדין, ועוד ועיקר, נישט נאר אז דער נשיא האט זיך געפירט היפך הדין, משה איז געווען דערביי און ער האט געזען, די כהנים האבן געטון עבודתם פון דעם קרבן פון שבט אפרים, און לוויים זענען געווען בדוכנם. און זיי אלע האבן געטון היפך הדין, זאגט דער רבי, אתמהה, מ'דארף זיך וואונדערן, ווי קען, אתמהה, ווי קען זיין אזא זאך? קען דאך נישט זיין. מוז איך קומען צו א מסקנא, אז אפילו לויט דעם ערשטן מדרש איז דאס אויך געווען נישט אין א ענין פון חס ושלום א איסור און שלא כהוגן, מיינט עפעס אנדערש, נישט ווי מען טייטשט פשוט, שלא כהוגן, אז ס'איז געווען, אז נאר בדיעבד איז דאס געווען גוט. ווי קען מען עס זאגן וועט דער רבי עס מסביר זיין מוז מען קומען צו א מסקנא אנדערש מוז מען זאגן אז אויך לויט דעם מדרש לויט דעם ערשטן מדרש וואס שטייט שלושה דברים עשו הנשיאים שלא כהוגן מלכ איז מיט דער הקרבה בשבת מלכתחילה געווען על פי הציווי נאר ווייל דאס איז געווען א הוראת שעה, ס'איז נאר געווען א הוראת שעה אז א יחיד מעג טון די דריי זאכן, ברענגען דעם ענין פון, ווי געזאגט פריער, ברענגען דעם ענין פון קטורת אלס יחיד, ברענגען דעם ענין פון א קרבן פון א שעיר חטאת אפילו ער האט נישט געזינדיגט, די דריטע זאך צו ברענגען קרבן יחיד בשבת איז געווען א הוראת שעה, וואס א חוץ דעם איין און איינציגן מאל איז עס א דבר אסור, שבת איז אסור צו ברענגען דעם ענין פון א קרבן יחיד. ממילא ווערט דאס אנגערופן שלא כהוגן, אבער נישט חס ושלום מסכים געווען בדיעבד, נישט חס ושלום זיי געטון א זאך וואס מען דארף נישט דערנאכדעם האט דער אייבישטער מסכים געווען, ס'ווערט אנגערופן שלא כהוגן, ווייל ס'איז נאר א הוראת שעה, א איינמאליגע זאך, נישט מער. דער רבי ברענגט אראפ על דרך לשון הש"ס אין תענית, דף ד' שטייט, שאלו שלא כהוגן, אויף אנדערע זאגט דער לשון דארטן שאין זה דבר אסור ס'איז נאר שלא כהוגן אבער ס'איז נישט קיין דבר אסור ווייל ס'איז נאר א איינמאליגע זאך במילא האט דער רבי מסביר געווען אז לויט ביידע מדרשים איז דאס צווייט מדרש איז דאך זיכער שטייט דאך אז דער אייבערשטער האט געזאגט אזוי אויב אזוי אז איך זאג אז ביידע מדרשים האלטן אז ס'איז געווען א ענין ווי ס'דארף צו זיין דער צווייטער מדרש זאגט קלאר דער אייבערשטער האט געזאגט דער ערשטער מדרש זאגט אז וויבאלד אז ס'איז געווען א זאך וואס איז געווען נאר א הוראת שעה וואס קיינמאל טוט מען דאס נישט דערפאר ווערט עס אנגערופן שלא כהוגן דארף מען פארשטיין וואס איז דא די סברה אין די מחלוקת פון די צוויי מדרשים דארף מען פארשטיין נאך אמאל אויב ביידע זאגן אז ס'איז נישט קיין חילול שבת ביידע האלטן אז ס'איז ווי ס'דארף צו זיין ער זאגט אז ס'איז שלא כהוגן און דער צווייטער מדרש זאגט ווייל אני אמרתי להם וואס איז די סברה אין דעם דארף מען לפי זה פארשטיין וואס זענען די סברות פון די צוויי מדרשים וואס לויט דעם ערשטן מדרש איז די הקרבה שלא כהוגן און לויטן צווייטן מדרש איז עס נישט קיין חילול שבת, ס'איז כהוגן, ער זאגט שלא כהוגן און ער זאגט כהוגן לכתחילה, און נאך מער, ס'איז קיום ציווי השם, לויטן צווייטן מדרש בין איך מקיים וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, ווי דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו, ווי מ'האט געלערנט אינעם צווייטן מדרש, ביום השביעי לבני אפרים, שלא תאמר אין חילול שבת, ווייל אין קרבן יחיד בא בשבת, אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי למשה, ס'איז כהוגן און דער צווייטער מדרש איז נאך מער, ס'איז קיום ציווי השם שאני אמרתי וכו'. האבן מיר די צוויי מדרשים און מען דארף פארשטיין וואס איז די סברה אין די צוויי מדרשים. לויטן ערשטן מדרש קומט אויס אז ס'איז געווען שלא שלא כהוגן, די הקרבה איז געווען שלא כהוגן, און די צווייטע זאגט אז ס'איז געווען נישט נאר כהוגן נאר ס'איז געווען אני אמרתי. מ'האט מקיים געווען וואס דער אייבישטער האט געהייסן. אות ב'. אין גמרא ווי געזאגט פריער דאס איז אין פיר מדרשים און אין גמרא גמרא אין מועד קטן אין מועד גמרא ווערט געבראכט אז דער טעם וואס בזמן חנוכת בית המקדש הראשון לא עשו ישראל את יום הכיפורים ווען שלמה המלך האט אויפגעבויט דעם דעם דעם בית המקדש הראשון יעמאלט געווען האט ער געמאכט שטייט אין שטייט אין נ"ך אז ער האט געמאכט די גמרא ברענגט אראפ מועד קטן אז ער האט געמאכט א משתה זיבן טעג און זיבן טעג שטייט אז ער האט עס געמאכט זיבן טעג איז געווען פון סוכ- פון יום כיפור ביז סוכות איז דאך נאר פינף טעג און ער האט דאך דאס געמאכט זיבן טעג קומט אויס אז יום כיפור איז געווען דערין וואס מ'האט געמאכט א משתה ושמחה מ'האט געגעסן מ'האט געטרונקען און מ'האט געברענגט קרבנות און ס'נישט געווען קיין יום כיפור שטייט זיין ימים לפני הסוכות זיין ימים לפני הסוכות איז דאס נאך אנגעהויבן פאר יום כיפור, יום כיפור איז געווען דער דריטער טאג און מ'האט גע- ניין, אפשר איז געווען דער פערדער טאג אדער דער צווייטער טאג, ווייל אינגאנצן פון יום כיפור ביז סוכות איז דאך דא נאר פיר טעג, י א י ב י ג י ד, איז קומט אויס אז ס'איז געווען צוויי טעג פאר יום כיפור און יום כיפור דערנאך נאך פיר טעג איז געווען יום משתה ושמחה, שטייט נאכדעם אז די אידן האבן געהאט געווען דואגים אפשר האבן זיי געטון די אפשר האבן זיי געטון א געפערליכע מעשה זיי האבן נישט געהאלטן יום כיפור ס'איז ארויסגעגאנגען א בת קול ניין אז ס'איז געווען ווי ס'דארף זיין פרעגט די גמרא פון וואנט האבן זיי עס אפגעלערנט וואנט האבן זיי עס גענומען בזמן בחנוכת בית המקדש הראשון לא עשו ישראל את יום הכיפורים פארוואס האבן זיי עס געטון איז ווייל די גמרא זאגט ס'לשון פון די גמרא אמרו קל וחומר זיי האבן געמאכט א קל וחומר ומה משכן שאין קדושתו קדושת עולם משכן איז נישט קיין קדושת עולם, יעדער איינער ווייסט דעם חילוק פון בית המקדש, אז ביז היינטיגן טאג איז לא מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי, מען קען נישט ארויפגיין אין הר הבית ווייל ס'איז פשוט א ענין פון קדושה דארטן, מה שאין כן דער משכן, ער איז געשטאנען אויף א ארט אזויפיל יארן, מען האט אים אוועקגעפירט א צווייטן ארט, די קרקע דארטן איז געווען גלייך מותר, יעדער איינער האט געקענט גיין, בשעת דער משכן איז געשטאנען האט מען נישט געטארט, משכן איז אוועק האט מען געקענט אריינגיין וואו מען האט געוואלט. מען קען גיין אויף דארטן וואו מען האט געוואלט, האבן זיי געמאכט א קל וחומר, מה דאך די משכן וואס אין קדושתו קדושת עולם, וקרבן יחיד, דוחה שבת, דאיסור סקילה, דער קרבן יחיד פון שבט אפרים, האט דוחה געווען דעם שבת, וואס איז שבת איז דאך א ענין פון סקילה, האבן זיי געזאגט מאכט א קל וחומר, מקדש שקדושתו קדושת עולם, וקרבן ציבור, ס'איז געווען א, דער בית המקדש ווי ס'איז געזאגט פריער איז א קדושת עולם, און מען רעדט דא וועגן קרבן ציבור נישט קיין קרבן יחיד ווי שבט אפרים, און ס'איז יום הכיפורים, ס'רעדט זיך וועגן יום כיפור וואס איז שוואכער ווי שבת, ס'איז נאר ענוש כרת עי' בתתות, שבת איז סקילה און יום כיפור איז נאר כרת, דאך לא כל שכן אז מען מעג, פון דעם האבן זיי עס אפגעלערנט, וואו האבן זיי אפגעלערנט אז מען מעג מאכן יום כיפור, זאל נישט, אז דער לשון פריערט איז געווען לא עשו ישראל את יום הכיפורים, האבן זיי עס אפגעלערנט פונעם משכן פון שבט אפרים, פון דעם איז מובן. פון דעם איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אז לדעת הגמרא איז די הקרבה בשבת ביי חנוכת המשכן נישט געווען קיין הוראת שעה און שלא כהוגן, ס'איז נישט געווען קיין הוראת שעה, נישט ווי דער מדרש א' הנ"ל, ס'איז נישט ווי דער ערשטער מדרש זאגט אז ס'איז געווען שלא כהוגן און דער דין איז אנדערש געווען, זיי זאגן ניין, לכתחילה האט מען געדארפט מאכן אזוי, ס'איז געווען טאקע א קרבן יחיד, און זיי האבן זיך אפגעלערנט פון דעם אז מיר קענען עס מאכן ווייל דאס איז א קרבן. איז נישט ווי דער מדרש א' הנ"ל ווייל דעמאלט וואלט מען פון דעם נישט געקענט אפלערנען מיט א קל וחומר אויף די קרבנות שבחנוכת המשכן, אויב איך וואלט געזאגט אז ס'איז געווען א הוראת שעה און ס'איז געווען שלא כהוגן קען איך דאך נישט ארויסלערנען קיין קל וחומר, מוז מען קומען צו א סברא אז דער גמרא האלט ווי דעם צווייטן מדרש, אז דאס וואס דער שבט אפרים האט עס מקריב געווען איז געווען ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, דער אייבישטער האט געהייסן ממילא האבן זיי מקיים געווען מיט דער לשון פון פריערט, צו מקיים געווען ציווי השם וואס אני אמרתי, דערפאר האבן זיי זיך געקענט אפלערנען א קל וחומר, אזוי ווי ביים משכן איז דאס געווען, איז כל שכן וקל וחומר ביי די מקדש, אז מען מעג מבטל זיין דעם ענין פון יום הכיפורים. יעצט וועט דער רבי ברענגען די סברות פון די פלוגתא, וואס מ'האט אנגעהויבן אין סוף אות א', וואס איז דער חילוק פון די סברות פונעם ערשטן מדרש מיטן צווייטן מדרש. די סברת הפלוגתא צווישן, מיר האבן מיר יעצט צוויי מדרשים מיט א גמרא, די גמרא קומט אויס האלט ווי דעם צווייטן מדרש, יא, דער ערשטער מדרש האלט אז ס'געווען שלא כהוגן, צווייטער מדרש זאגט אני אמרתי, און די גמרא זאגט דאך איך לערן ארויס פון א קל וחומר, אויב איך לערן ארויס א קל וחומר, מוז איך זאגן אז ס'געווען געמאכט געווארן כהוגן, ווייל אז נישט ווי קען איך ארויסלערנען פון דעם, ס'דאך אויס קל וחומר, אויב זיי האבן געטון שלא כהוגן, איז דאך עס נישט קיין קל וחומר. די סברת הפלוגתא צווישן דעם מדרש הא'. און די גמרא און מדרש הב' ווי געזאגט פריער די גמרא און מדרש הב' האלטן די זעלבע זאך ווייל די גמרא לערנט דאך ארויס פון דעם דעם קל וחומר צו דער היתר ההקרבה בשבת איז געווען א הוראת שעה אדער נישט קען מען מבאר זיין בכמה אופנים מען קען עס אויסטייטשן בכמה אופנים וואס איז דא דערין צו ס'איז געווען א הוראת שעה צו ס'איז נישט געווען קיין הוראת שעה די גמרא האלט אז וואס אז ס'איז נישט געווען קיין הוראת שעה ס'געווען דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל עס טון לויט דעם ערשטן מדרש איז דאס געווען א הוראת שעה. קען מען מבאר זיין בכמה אופנים, ומהם, דער רבי וועט ברענגען צוויי אופנים ווי מען קען עס ארוי- ווי מען קען עס לערנען, וואס איז די סברה אין דעם. א', די גמרא וכו', די גמרא און דער צווייטער מדרש ווי גערעדט פריער, נאכאמאל, דער צווייטער מדרש וואס ער זאגט אז אמר הקדוש ברוך הוא, זיי האבן נישט מח- לא תאמר היאך חילל שבת והלא אין קרבן יחיד, אמר הקדוש ברוך הוא, איך האב געהייסן. און די גמרא די גמרא לערנט דאך ארויס פון דעם דעם כל שכן וקל וחומר די גמרא וכולו וכולו מיינט דער צווייטער מדרש רעדט לויט מאן דאמר וואס האלט אז שבט איקרי קהל די גמרא אין הוריות דף ד' ברענגט אראפ ס'דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אז יעדער שבט ווערט אנגערופן א קהל און היות אז דער קרבן וואס דער נשיא האט מקריב געווען איז געווען א קרבן השבט שטייט קלאר לשבט ראובן איז געווען דער און דער, און לשבט דער איז געווען דער און דער, ס'הייסט אז דער קרבן איז געקומען פון דעם גאנצן שבט, איז דאס נישט קיין הוראת שעה, ווייל עס איז א קרבן קהל, דארף נישט אנקומען צו קיין הוראת שעה. ממילא די גמרא און דער צווייטער מדרש ווען זיי זאגן אז ס'איז געווען געמאכט אויף א אופן וואס ערשטנס אז אני אמרתי, און צווייטנס מ'לערנט ארויס פון דעם א קל וחומר אויפ'ן בית המקדש אז מ'דארף נישט אז מ'דארף נישט היטן יענעם יום כיפור, איז זייער פשוט פארשטאנדיג וואס איז דער אופן די סברה סברה איז ווייל ער האלט ווי דעם תנא ער האלט ווי דעם מאן דאמר וואס ער האלט אז דער שבט איז א קהל אויב ס'איז א קהל איז דאך נישט קיין פראבלעם ס'איז נישט קיין קרבן יחיד איז מען עס מקריב ווי אלע קרבנות ציבור קומען מנשה גייט ברענגען זיין קרבן וואס איז דער קרבן קרבן פון גאנצן שבט און דער מאן דאמר האלט אז קרבן פון שבט איז איז א עניין פון קהל וואס זיינען דוחה שבת קרבן ציבור איז דוחה שבת אזוי ווי אזוי ווי דער קרבן שחר של קרבן דער תמיד של של שחר תמיד של בין הערביים קרבן מוסף קרבן ראש חודש און די אלע זאכן און דאס וואס די גמרא רופט עס אן קרבן יחיד אין גמרא שטייט דאך דער לשון קרבן יחיד ווען די ווען זיי האבן געמאכט דעם קל וחומר האבן זיי געזאגט מה משכן שאין קדושתו קדושת עולם וקרבן יחיד ביי אפרים האט דוחה געווען שבת ווי רופסט עס אן קרבן יחיד? דער רבי וויל דאך ערשט מחדש זיין אז ס'איז נישט קיין יחיד. דערפאר זאגט די גמרא אז מען לערנט ארויס פון דעם אז זיי האבן עס געמעגט אויכעט מחלל יום כיפור זיין. איז עס אין פארגלייך צום קרבן תמיד. ווען איך רעד וועגן קרבן תמיד, ווער גיבט די געלט אויפ'ן קרבן תמיד? גאנץ עם ישראל. ווען איך רעד וועגן א קרבן שבט איז א חידוש אז דער שבט ווערט אויכעט אנגערופן קהל, אבער למעשה בפועל איז דאס נישט קיין קהל אזוי ווי דער קרבן תמיד של שחר און תמיד של בין הערביים. דער רבי און דאס וואס די גמרא רופט עס אן א קרבן יחיד, לכאורה ווערט דאך א שאלה, איז עס אין פארגלייך צום קרבן תמיד וכיוצא בזה, שלפניו ושלאחריו, דער קרבן תמיד איז דאך לפניו, פאר שבט אפרים האט געברענגט, און לאחריו נאך וואס שבט אפרים האט געברענגט איז געווען א קרבן תמיד של בין הערביים, לגבי דעם רופט עס אן די גמרא קרבן יחיד, אבער למעשה בפועל די גמרא האלט אז עס איז געווען א קרבן ציבור, וועלכע זענען קרבנות כל קהל עדת ישראל, פון אלע שבטים ממילא דערפאר זאגט די גמרא קרבן יחיד דאס איז דער צווייטער מדרש פון די גמרא דאס איז דאס ווארט וואס זיי האלטן אז ס'איז געווען ווי ס'דארף צו זיין דערפאר האבן זיי ארויסגעלערנט דער קל וחומר פון דעם דערפאר זאגט די גמרא אז אמר הקדוש ברוך הוא זענען געווען מקיים ציווי השם שאני אמרתי מה שאין כן דער מדרש א' וואס מ'האט געזאגט פריערט אז ער רב אז איז שלא כהוגן נאר מצד חביבותם ווי דער לשון איז געווען כמה חביב קרבן הנשיאים דערפאר האט עס דער אייבערשטער מקבל געווען שאין כן דער מדרש א' האלט ווי דער מאן דאמר אז שבט לא איקרי קהל. די גמרא אין הוריות איז דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אז שבט איז לא איקרי קהל, ממילא אויב לא איקרי קהל, וואס לפי זה האט דער קרבן הנשיא געהאט דעם דין פון א געווענליכן קרבן יחיד, קרבן יחיד וועלכער איז נישט דוחה שבת, און דער היתר ההקרבה איז געווען מצד הוראת שעה. גאנצן האבן מיר פארשטאנדיג זייער געשמאק אויף איין אופן ער זאגט מ'קען עס לערנען אויף צוויי אופנים די סברות פון די מחלוקת פון דעם ערשטן מדרש מיט דעם צווייטן מדרש צוזאמען מיט די גמרא דא דער ערשטער מדרש זאגט אז ס'געווען א ענין פון הוראת שעה זאגט דער רבי און דער צווייטער דער צווייטער מדרש מיט די גמרא מועד קטן האלט אז ס'איז נישט געווען קיין הוראת שעה איז געווען זייער פשוט ער האלט מיט דעם מאן דאמר אז שבט ווערט אנגערופן קהל ממילא איז דאס א קרבן ציבור און איז אלץ פארשטאנדיג ב. א צווייטע געשמאקע סברא א חילוק פון דעם ערשטן מדרש, דער ערשטער מדרש וואס ער זאגט אז ס'געווען א הוראת שעה, מיט דעם צווייטן מדרש מיט די גמרא, האט דער רבי געגעבן א אנדערע סברא. ב. לכולי עלמא איז שבט איקרי קהל, אלע האלטן אז איקרי קהל, אפילו אויכעט דער ערשטער מדרש האלט אויכעט אז ס'איז קהל. אבער דעם קרבן, אבער אויב אזוי ווערט דאך שווער, וואס זאגסטו אז מעשה שלא כהוגן, און מצד חביבות האט עס דער אייבישטער דאן נאר מקבל געווען, ס'שטימט דאך נישט, זאגט דער רבי ניין, לכולי עלמא איז שבט איקרי קהל, סיי לויטן ערשטן מדרש, לויטן צווייטן מדרש און די גמרא איז דאך זיכער, ווייל פריער האט שוין געזאגט אז ער האלט מיט דעם, אבער דער ערשטער, יעצט וועט דער רבי זאגן אז דער ערשטער מדרש האלט אויכעט אזוי, אבער דעם קרבן נשיאים האט יעדער נשיא געבראכט פון זיין אייגנטום. זיי האבן עס געדארפט ברענגען פון זייערע געלט, דער נשיא האט עס געדארפט ברענגען פון זיינע געלט, נישט פון דעם וואס דער שבט בכללו האט געגעבן, עס איז נישט געווען די געלט פונעם גאנצן שבט, עס איז געווען די געלט פון זיינע פריוואטע געלט, ווי שטייט בפירוש אין מדרש, דער רבי ברענגט אראפ במדבר רבה און אין אין ספרי אין פרשתנו, ווי שטייט דארטן, און רשי ברענגט עס בפירושו על התורה, אין אונזער פרשה ז' י"ב ברענגט רשי, וואס זאגט רשי דארטן, אז לשון פון רשי, משלו הביא ולא שגבה משבטו, וואנעט האט ער גענומען די דעם קרבן פון זיך אליין. ממילא איז זיי ביידע האלטן אז ס'געווען א ענין פון אז ס'געווען א ענין פון קהל און דער חילוק איז, וואס איז זיין דער חילוק יעצט אין די סברא וואס ער זאגט אז ס'געווען שלא כהוגן, און ער זאגט אז ס'געווען כהוגן, די גמרא און דער צווייטער מדרש זאגן אז ס'איז יא געווען כהוגן, און זיי האבן גאר מקיים געווען דעם ציווי השם שאני אמרתי, פארוואס איז דאס? וואס איז די סברא דא? איך דארף ברענגען זייער געשמאק פשוט מבהילדיק דעם רבינס חידושים וואס איז דער חילוק ערשט פונעם ערשטן מדרש ביזן צווייטן מדרש מיט די גמרא די מחלוקת צווישן דעם מדרש א' מיט דער גמרא וכולו וכולו נאך אמאל די גמרא און צווייטן מדרש איז זייער פשוט לדעת המדרש וויבאלד דער נשיא האט פאר דעם קרבן נישט גובה געווען משבטו ערשט אוועקגעשטעלט א יסוד אז ער האט נישט גענומען משבטו בלייבט עס אין גדר פון א קרבן יחיד

בלייבט עס אין גדר פון א קרבן יחיד, ס'איז זיינע געלט, נשיא פון שבט אפרים האט געברענגט א קרבן פון זיינע געלט, דאס איז א קרבן יחיד, וואס איז נישט דוחה שבת, און דערפאר דארף מען זאגן אז דער היתר הקרבה איז געווען א הוראת שעה, און דערפאר איז דאס שלא כהוגן, און דער אייבערשטער האט דאס אנגענומען נאר צוליב דעם לשון כמה חביב קרבן הנשיאים, דאס איז דער לויטן ערשטן מדרש. ווייל ער האלט אויכעט ערשט אז אז שבט איז א קהל, האט דאך עס געדארפט זיין בסדר, זאגט ער ניין, ס'איז סטיל א קרבן, עס איז נאכאלץ א קרבן יחיד. מה שאין כן לדעת הגמרא, איז כאטש משלו הביא, איז לכאורה משלו דאך עס א קרבן יחיד, איז דער צווייטער מדרש, און די גמרא זאגן, איז דער הביא אבער געווען אלס למטה יהודא. שטייט קלאר אז ביום השני הקריב דעם נאמען שבט יהודא. ס'איז טאקע זיינע געלט, אבער פארוואס האט ער עס געברענגט? פאר דעם גאנצן שבט, אויב ער ברענגט עס פארן גאנצן שבט, האלט דער צווייטער מדרש און די גמרא אז ס'איז געווען א ענין פון קרבן ציבור, נישטא קיין פראבלעם. איז כאטש משלו הביא, איז דער הביא, דער רבי האט אריינגעלייגט אין מרכאות, איז דער הביא אבער געווען אלס למטה יהודה וכיוצא בזה, אנדערע שבטים. און דער לשון איז אויכעט אין ספרי, אין רשי אין אונזער פרשה, יחסו הכתוב, על שבטו, יעדער יעדער איינער איז מתייחס צו זיין שבט, א קרבן פאר דעם גאנצן שבט. רבי לייגט צו אין די הערה, מה שאין כן אין ויקרא ד' כ"ב, דארט איז נישט געווען אט דער ענין פון קרבן פארן גאנצן שבט, איז זיין קרבן א קרבן ציבור וואס איז דוחה שבת. ביז יעצט האבן מיר געלערנט זייער געשמאק, אראפגעברענגט דעם דעם חילוק אויף צוויי אופנים, וואס איז די מחלוקת צווישן דעם ערשטן מדרש און דעם צווייטן מדרש, לכאורה דארף מען פארשטיין וואס דער חילוק, ער זאגט ס'איז שלא כהוגן ס'איז הוראת שעה, און ער זאגט אז ס'איז געווען יא כהוגן און פארקערט, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דערנאך האט דער רבי אראפגעברענגט אויכעט די גמרא, און די גמרא האלט מיט דעם צווייטן מדרש, און אראפגעברענגט די צוויי סברות פארוואס דער ערשטער מדרש האלט עס נישט, די ערשטע סברא איז געווען ווייל איז געווען זייער פשוט, ווייל די גמרא רעדט לויט די גמרא און דער צווייטער מדרש רעדט לויטן מאן דאמר אז ס'איז איקרי קהל, שבט איקרי קהל, אויב ס'איז איקרי קהל איז דאס געווען א קרבן ציבור און נישט קיין פראבלעם, דער ערשטער מדרש האלט אז ניין, ער האלט לויט די מאן דאמר אז לא איקרי קהל. דער צווייטן אופן, אז דער ערשטער מדרש האלט אויכעט אז ס'איז איקרי קהל, איי אז אויב ס'איז איקרי קהל איז דאך עס בסדר, ניין, דאס איז א פראבלעם, ווייל ס'איז געווען מיט זיינע אייגענע געלט, אויב ס'איז זיינע אייגענע געלט, איז דער ערשטער מדרש זאגט וויבאלד אז ס'איז דיינע געלט, האט עס א דין פון קרבן יחיד. דער צווייטער מדרש זאגט ניין, דערפאר דארף אנקומען צו הוראת שעה לויטן ערשטן מדרש, מה שאין כן לויטן צווייטן מדרש איז דאך עס געווען, אפילו ער האט עס געברענגט פון זיינע געלט איז דאך עס אבער אויף א אופן פון לשבטו, דער רבי האט געזאגט הביא, דער הביא איז געווען לשבטו, און מילא איז דאס געווען א קרבן ציבור, ס'איז אלץ בסדר, מילא איז דאס נישט קיין הוראת שעה. קרבן ציבור דארף נישט קיין הוראת שעה. יעצט וועט דער רבי ברענגען עפעס א אינטערעסאנטן חידוש, א דיוק אין לשון פון מדרש, לכאורה לכאורה געזאגט אביסל א זייטיגער ענין וואס איז נישט נוגע אזוי פיל, דערפאר געמאכט ערשט א סיכום וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט, און אות ג' וועט מען ממשיך זיין. דער רבי וועט יעצט אריינגיין חצאי ריבוע ביזן סוף אות ב'. ויש לומר. דערפאר דאס חצי רבוע ווייל אמאל קען מען זאגן אז ס'איז דרך אגב נאך א געשמאקן נאך א טיפן חידוש אין דעם גאנצן עניין ויש לומר אז דערמיט איז אויך מבואר דער דיוק הלשון אין מדרש יעצט גייען מיר צו דעם דריטן מדרש דער דריטער מדרש האבן מיר געזאגט פריער איז געווען וואס שטייט דארטן א שבט אפרים משלו הביא ולא משבטו און שטייט גלייך נאך דעם זה קרבן דוחה השבת

וואס ער זאגט דארט בסיום הענין, ווי שטייט אין סוף פון מדרש וואס מ'האט געזאגט אנהייב שיחה מ'האט געברענגט דעם דריטן מדרש, דער רבי ברענגט דעם לשון נאך דא נאכאמאל, איך האב איך גראד אראפגעשריבן פון דעם מדרש, זה קרבן דוחה את השבת, ואין קרבן יחיד דוחה את השבת, דער קרבן איז דוחה שבת, אבער א קרבן יחיד איז נישט דוחה שבת, זייער אינטערעסאנטער לשון, דער רבי גייט ארויסלערנען פון דעם א געוואלדיגן חידוש נפלא פון דעם, וואס אין סתימת לשון השלילה, פון דעם וואס מ'זעט דעם לשון פון שלילה, ווי די ווי ס'שטייט, ואין קרבן יחיד דוחה את השבת, און נישט שטייט נישט ואין שאר קרבן יחיד דוחה את השבת וכיוצא בזה, איז משמע מ'זאל זאגן קודם אויסווייניג, לכאורה אויב דער מדרש זאגט אז דאס איז געווען א קרבן יחיד, ווייל ס'איז זה קרבן נחשון בן עמינדב משלו הביא, האט געדארפט שטיין נאכדעם אויב ס'איז א קרבן יחיד האט געדארפט שטיין ואין שאר קרבן יחיד דוחה את השבת. דער איז א קרבן יחיד, און ואין שאר קרבן יחיד דוחה את השבת. נאר דער קרבן יחיד איז דוחה שבת. שטייט נישט אזוי. ווי דער לשון? שטייט משלו הביא זה קרבן דוחה את השבת ווערט נישט דערמאנט בכלל דער ענין פון קרבן יחיד, נאכדעם שטייט ואין קרבן יחיד דוחה את השבת. א געוואלדיגער לימוד פון דעם. איז משמע אז דער קרבן הנשיא איז נישט אין גדר פון קרבן יחיד. ווערט גארנישט דערמאנט בכלל דער ווארט יחיד. נאך אמאל שטייט דער לשון זה קרבן פון נחשון בן עמינדב מיט די אנדערע נשיאים וואס האבן געברענגט משלו הביא איז זה קרבן דוחה את השבת שטייט שטייט נישט מער דאס איז פון איין זייט אבער לאידך כנ"ל פון צווייטן זייט לאידך פון דעם דיוק הלשון בתחילת הלימוד וואס שטייט זה קרבן דוחה את השבת

ווי אויך דערפון וואס מ'דארף איבערהויפט האבן א לימוד אז ס'איז דוחה שבת, איז משמע אז דער קרבן הנשיא האט א שייכות צו קרבן יחיד, פון דעם זה איז משמע אז א קרבן יחיד וואס שטייט דוחה את השבת, און דערפאר דארף מען א לימוד מיוחד אויף דעם סוג קרבן, ווי שטייט דער לשון מדרש, זה קרבן דוחה את השבת, אז ער איז דוחה את השבת. לכאורה איז דאך דא ווייטער עפעס נישט נישט פארשטאנדיג דער מדרש, שייכות דער דריטער, ועל פי הנל וועט ווערן פארשטאנדיג לויט ווי מ'האבן אוועק געלייגט דעם יסוד פון פריער ווערן פארשטאנדיג ווייל אין הכי נמי היות אז דער נשיא האט דעם קרבן נישט גובה געווען משבטו קומט אויס אז דער קרבן איז א קרבן יחיד אבער מצד דעם וואס דער מקריב איז א נשיא למטה האט זיין קרבן דעם דין פון א קרבן ציבור קען מען איינלערנען אין דעם ביידע זאכן דאס וואס שטייט ואין קרבן יחיד דוחה את השבת שטייט נישט ואין שאר ווייל ווי דער סיכום פון דעם דריטן מדרש איז אז ס'איז נישט קיין קרבן יחיד, שטייט נישט ואין שאר קרבן יחיד, ווייל ער ווערט גארנישט אנגערופן קרבן יחיד, הייסט איך פריערט געזאגט זה קרבן דוחה את השבת, ער ברענגט אריין ביידע זאכן, ערשטנס זאגט ער אז ס'איז זה קרבן וויבאלד אז ס'רעדט זיך טאקע פון זיינע געלט, פון צווייטן זייט איז דאס אבער א קרבן פונעם גאנצן שבט. איז לויט ווי מ'האט געלערנט דעם יסוד פריערט, איז דער מדרש זייער געשמאק פארשטאנדיג. אות ג. על פי כל הנל, קומט אויס לויט די צוויי שיטות וואס מיר האבן גערעדט וואס דער ענין פון די סברות פון דעם ערשטן מדרש מיט די מיט דעם צווייטן מדרש מיט די גמרא, וואס זי האלט דער ערשטער מדרש האלט אז ס'איז געווען שלא כהוגן, און דער צווייטער מדרש זאגט אז ס'איז געווען אמר הקדוש ברוך הוא, אז ער האט מקיים געווען וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, על פי כל הנל קומט אויס אז דער צווייטער מדרש אין סעיף א' וואס ער זאגט אז ס'איז געווען כהוגן ווייל דער אייבישטער האט עס געהייסן, וואס לויט אים איז די הקרבה פון קרבן הנשיא בשבת מלכתחילה געווען אן ענין כהוגן, און מיט דעת הגמרא היינו הך, מ'געדענקט שוין דאס אז מ'רעדן אז די צווייטע מדרש מיט די גמרא האלטן די זעלבע זאך, והא ראיה אז די גמרא האלט אזוי, ווייל די גמרא לערנט דאך אראפ פון דעם אז אזוי ווי דארטן איז געווען אזוי מאכן מיר אויכעט יום כיפור, אויס יום כיפור, ס'איז געווען א חגיגה און מ'האט געמאכט מ'האט געגעסן און געטרונקען מ'האט נישט געפאסט און אלעס. מוז איך זאגן אז זיי האלטן אז דארט איז געווען ווי ס'דארף צו זיין, עס איז געווען כהוגן. וואס לויט אים איז די הקרבה פון קרבן הנשיא בשבת מלכתחילה געווען א ענין כהוגן, ודעת הגמרא היינו הך מיט דעם צווייטן מדרש, אז ער האט מקריב געווען דעם קרבן בשבת, וואס איז געווען די סברה? ווייל ס'איז א קרבן ציבור, און מען דארף נישט אנקומען צו הוראת שעה, ווי געזאגט פריער, איין סברה איז וואס דער צווייטער מדרש און די גמרא האלטן אז ס'איז א אז ס'איז געווען א ענין וואס זיי האלטן אז א שבט ווערט אנגערופן ציבור, ממילא דארף נישט אנקומען קיין היתרים, ס'איז א קרבן ציבור, קרבן ציבור קען מען ברענגען בשבת. די צווייטע סברא איז געווען, אז אפילו ס'רעדט זיך דאך לכאורה דער נשיא איז דאך ברענגט דעם קרבן פון זיינע געלט וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז א קרבן יחיד, איז דער ערשטער מדרש לערנט טאקע אז ס'איז א קרבן יחיד, דער צווייטער מדרש און די גמרא זאגן ניין, וויבאלד ער ברענגט דאס, דער להביא איז פאר'ן גאנצן שבט. דער רבי מאכט דא א שטיקל סיכום וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט, אבער עס איז שווער אזוי צו לערנען, יעצט דער רבי וועט עס אפפרעגן, נאכדעם דער רבי ברענגען

אמר הקדוש ברוך הוא לא מפיו עשה שאני אמרתי למשה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום און דער מדרש ענדיגט צו בלא הפסק קומט ביום השביעי שבט אפרים דארף ברענגען דער נשיא לשבט אפרים דארף ברענגען דעם קרבן זאגט דער רבי לויט ווי איך זאל סתם מדייק זיין אז אין לשון המדרש קען איך נישט לערנען דעם חידוש וואס איך האב ערשט געלערנט דעם חילוק פונעם ערשטן מדרש ביזן צווייטן מדרש בלייבט צוריק די שאלה וואס די סברות פון דעם ערשטן מדרש און צווייטן מדרש, דער רבי טאן אים אויס צו מאדלען וואס דאס איז. אבער עס איז שווער אזוי צו לערנען מלשון המדרש, לשון פון מדרש איז, לא על פיו עשה. דער רבי אונטערשטראכן, שאני אמרתי למשה, שאני אמרתי אונטערגעשטראכן, שאני אמרתי למשה נשיא אחד וכו'. היינו, אז עס איז געווען אן אמירה וציווי מיוחד בנוגע דעם קרבן, וואס ווערט אנגערופן הוראת שעה. שטייט נישט דארטן אז ס'געווען א קרבן ציבור, שטייט נישט דארטן אז א שבט איז א ציבור, שטייט נישט דארטן די אלע סברות, שטייט קלאר אז דער אייבישטער האט געהייסן. געווען א געשמאקע סברה דער רבי האט מחדש געווען, דער רבי אליין פרעגט עס אפ און זאגט איך קען עס נישט ניצן דא. ממש א פלפול, געבויעט א פלפול, און דער רבי פרעגט עס אפ, נאכדעם וועט קומען דער געשמאקער ענטפער מיט חידושים נפלאים, מיט מחדש זיין צוויי מדרשים און צוויי מדרשים, און ווי ס'שטימט אלעס. מובן בפשטות, אז ס'איז א דוחק הכי גדול צו זאגן אז דער אני אמרתי למשה נשיא אחד כו' מיינט מען נישט אמירת נשיא אחד גומר, ובכלל איז נישט געווען קיין אמירה פרטית באותו ענין, ס'מיינט נישט דווקא אז דער ענין וואס דער אייבישטער האט געזאגט אז איך וועל אריינקוועטשן זיך און זאגן דאס וואס דער אייבישטער האט געזאגט אני אמרתי למשה נשיא אחד מיינט אז מ'זאל ברענגען שבת אויכעט, מ'קען דאס נישט אריינקוועטשן דארטן, נאר דאס מיינט מען די הוראה ודין כללי ולדורות אז שבט איקרי קהל. דאס וואס דער אייבישטער געזאגט נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום איז געווען אפצולערנען אז מ'וויל לערנען אויף א עניין כללי לדורות א שבט ווערט אנגערופן קהל אדער אז קרבן הנשיא האט א דין פון דעם גאנצן קרבן שבט איך איך קען עס נישט זאגן במילא איך קען עס נישט זאגן שטייט דאך דארטן קלאר אז דער אייבישטער האט געזאגט נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום און דער מדרש לייגט צו אז דער אייבישטער האט געזאגט בלא הפסק דאך אז ס'געווען א הוראה, ווי דער רבי געניצט דעם לשון דארטן, ס'געווען הוראת שעה. ס'געווען הוראת שעה, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה, וואס איז דער חילוק פונעם ערשטן מדרש וואס זאגט שלא כהוגן, דער צווייטער מדרש זאגט אז ס'יא געווען כהוגן. אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס דא איז. והדרא קושיא לדוכתא, וואס איז סברת הפלוגתא צווישן די צוויי מדרשים הנ"ל, וואס די סברה וואס דער ערשטער מדרש זאגט אז ס'איז שלא כהוגן נאר מצד חביבות, כמה חביב קרבן נשיאים, איז דאך לכתחילה דאס געווען שלא כהוגן, ס'געווען בדיעבד, דאן האט דער אויבערשטער געזאגט ס'איז פיין, און דערמיט איז דאך קלאר, שלושה דברים שעשו השבטים שלא כהוגן וקיבלם הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן דער צווייטער מדרש זאגט אז ניין, איך תאמר איך שלא תאמר איך איך חילל שבת, נאר איך האב אים געהייסן, וואס איז די סברות פון די צוויי מדרשים? אין אויס ד' וועט ער אנהויבן ברענגען דעם ביאור צו געבן צו פארשטיין וואס דא טוט זיך, וואס די סברות פון די צוויי מדרשים. אויס ד' ויש לומר הביאור בזה. דער רבי וועט מסביר זיין די שאלה וואס ער האט געפרעגט, לכאורה וואס איז די סברה און די פלוגתא צווישן דעם ערשטן מדרש מיט דעם צווייטן מדרש. לויט ביידע מדרשים זענען די קרבנות המלואים פון חנוכת המזבח וואס אין כמותן לדורות, ביידע מדרשים, סיי דער ערשטער מדרש און סיי דער צווייטער מדרש, האלטן אז די קרבנות פון חנוכת המזבח וואס די לשון פון רמב"ם איז אין כמותן לדורות, נישטא אזא זאך אין דורות ווי דערמאנט שוין פריער, געווען נאר לפי שעה. און ביידע זענען ביידע האלטן אז ס'געווען א גדר פון א הוראת שעה א הוראת שעה אז מ'זאל מאכן די אלע זאכן קטורת ביחיד און א חטאת אן זינדיגן און די זעלבע זאך דער קרבן פון שבט אפרים דער נשיא לשבט אפרים איז געווען שבת אזוי ווי די אנדערע פרטים פון קרבנות הנשיאים וועלכע זענען געווען לשעה ובגדר הוראת שעה ווי געלערנט פריער. ועל דרך זה בכמה פון קורבנות ימי המילואים איז געווען זאכן וואס איז שפעטער נישט געווען דער לשון פון רמב"ם אין כמותן לדורות און נאר מצד דעם דער הוראת שעה איז געווען דער היתר צו מקריב זיין דעם קורבן הנשיא בשבת. זאגט דער רבי, דער רבי לייגט אוועק דעם יסוד אז לויט ביידע מדרשים איז געווען א ענין פון הוראת שעה, אן איינמאליגע זאך וואס איז געווען די זאך וואס מען האט געזאגט אז מען קען אויך מאכן שבת, און די אנדערע זאכן וואס ס'קומט צו מיט דעם. אבער ערשט ווערט דאך אבער א שאלה לכאורה שטייט דאך קלאר אין דעם ערשטן מדרש וואס מיר האבן געלערנט שטייט דאך אז עשו שלושה דברים עשו עשו השבטים שלא כהוגן און נאר מצד חביבות כמה חביב קורבן נשיאים דערפאר האט עס דער אויבערשטער מקבל געווען ווי שטימט דאס וועט דער רבי דאס מסביר זיין נאר דער רב דעם היתר קען מען לערנען אויף צוויי אופנים חידוש געשמאק נפלא, וואס איז דער חידוש דא, וואס איז דער חילוק פונעם ערשטן מדרש ביזן צווייטן מדרש, וואס דער ערשטער מדרש זאגט אז עס איז געווען דער ענין פון שלא כהוגן, דער צווייטער מדרש זאגט שלא תאמר איך חילל שבת, ווייל אין קרבן יחיד עולה בשבת, אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי למשה. וואס דער חילוק אויב אזוי נאר דער היתר קען מען לערנען אויף צוויי אופנים דאס זיין די סברה פאר וואס דער ערשטער מדרש זאגט שלא כהוגן דער צווייטער מדרש רופט דאס אן אז ס'איז געווען א ציווי פון דעם אויבערשטן נאר דער דער היתר קען מען לערנען אויף צוויי אופנים דער איסור שבת איז דחויה אז דער איסור מלאכה איז בתוקפו עומד נאר חנוכת המזבח איז אים דוחה מען קען לערנען אויף איין וועג קען מען לערנען אז דער איסור פון שבת איז דא, מען טאר שבת נישט ברענגען קיין קרבן, יחיד קען מען נישט ברענגען בשבת, אבער דער קרבן פון דעם שבט אפרים האט דוחה געווען דעם שבת, ס'איז געווארן דחויה, ס'איז איין וועג, אדער מען קען לערנען אין אן אופן פון הותרה, אז די מלאכה איז דא מלכתחילה נישט נאסר געווארן, נאר זי איז א דבר המותר בשבת, סאו צוויי וועגן ווי מען קען קוקן אויף דעם, איין וועג ווי מען קוקט אויף דעם אז דער שבת איז נדחה געווארן, ס'איז דא א ענין פון שבת און ס'איז נדחה געווארן, דער צווייטער וועג איז ניין, אז ס'איז הותרה, וואס מיינט הותרה? אז די זאך איז קיינמאל נישט, ווען דער אייבישטער, זאגן אין די ווערטער, ווען דער אייבישטער האט געגעבן שבת, איז ווען ס'קומט דער שבט אפרים דארף ברענגען דעם קרבן, יעמאלט איז נישטא דער ענין פון שבת, שבת איז הותרה, ס'איז געווארן הותרה, דער רבי ברענגט אין די חצי ריבוע א דוגמא אויף דעם על דרך המחלוקת בענין פיקוח נפש בשבת וואס עס ברענגט זיך אין רמב"ם און אין אלטן רב'ן שלחן ערוך וועגן א חולה בשבת פיקוח נפש וכמה און אויכעט וכמה הלכות ווי די גמרא זאגט אין פסחים צו עס איז דוחה אדער עס איז מותר און דער חילוק איז ווי אזוי מען טוט דאס ווי מען גייט ווי מען גייט מאכן דעם ענין פון ראטעווען א מענטש וואס ער דארף האבן איז דא א חילוק אויב ס'איז דחויה אדער ס'איז הותרה זעלבע זאך דא אויכעט יעצט וועט מען פארשטיין דער חילוק פונעם ערשטן מדרש ביז דעם צווייטן מדרש, דער ערשטער מדרש זאגט אז עס איז שלא כהוגן, דער צווייטער זאגט אז עס איז א ציווי פונעם אויבערשטן, דער רבי האט דאך געזאגט דעם יסוד אז ביידע האלטן אז ס'איז געווען א הוראת שעה, אויב אזוי וואס דער חילוק פון ערשטן ביזן צווייטן, לויט דעם וועט זיין זייער געשמאק, און דאס איז די סברת החילוק צווישן די צוויי מדרשים. לויט דער דרשה אז עשו נשיאים שלא כהוגן, און דאס איז דער ערשטער מדרש וואס דער רבי האט אנגעהויבן מיט דעם די שיחה, איז דער היתר הקרבה נאר באופן דחויה, די קרבנות האבן דוחה געווען דעם איסור שבת, וואס האבן זיי געטון מיטן איסור פון שבת? זיי האבן אים דוחה געווען אין א זייט, יעצט איז דער איסור שבת נדחה און דו קענסט ברענגען דעם קרבן שבט אפרים. אויך לאחר הדחייה איז דער איסור מצד עצמו נישט בטל געווארן, ס'איז דא א איסור אז מ'טאר נישט ברענגען קיין קרבן יחיד, דער קרבן האט דוחה געווען דעם שבת, ווי דער רבי זאגט דעם לשון דוחה געווען דעם שבת אין א זייט, נאר ער ווערט בלויז נדחה דערפאר פארוואס ווי דער לשון איז אין דעם ערשטן מדרש קרבן נשיאים חביב לפני הקדוש ברוך הוא דערפאר האט מען געמעגט דאס איז דער ערשטער מדרש און דערפאר האט דאס שלא כהוגן מה שאין כן אין דער צווייטער מדרש און דער צווייטער מדרש זאגט דאס איין וואס דער אייבערשטער האט דאס געהייסן האלט אבער אז דאס איז באופן הותרה דאס הייסט ס'איז א גדר של דבר היתר הקרבת קרבנות חנוכת המזבח בשבת איז אן ענין פון היתר ווי געזאגט פריער דעם ווארט אבער אז מען גיט שבת און געגעבן שבת איז דאס נישט אריינגיין אין דעם אין דעם ענין פון שבת אין דעם פאל זענען מלכתחילה נישט חל דער רבי זאגט עס דא קלאר אין דעם פאל זענען די מלכתחילה נישט חל די איסורי מלאכה בשבת און דערפאר איז דער מדרש מדגיש נישט נאר קען מען נישט זאגן חילל את השבת אדער שלא כהוגן, דער צווייטער מדרש זאגט נישט אז חס ושלום חילל און אפילו נישט שלא כהוגן, פארוואס? נאר אדרבה, ווי געזאגט פריערט אין די שיחה, עס איז א קיום מיט ציווי, ווי דער לשון המדרש, לא על פיו עשה, שאני אמרתי, איך האב געזאגט משה רבינו, נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום, בלי הפסק. מילא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג א חידוש נפלא ביותר, אז די חילוק פונעם ערשטן מדרש ביז דעם צווייטן מדרש איז נאר אין די סברה, למעשה בפועל האלטן ביידע אז ס'געווען א הוראת שעה פונעם אייבערשטן, איי ווי קענסטו זאגן שלא כהוגן, אז דער הסבר איז ווייל ס'איז נאר געווען דחויה, אויב ס'איז נאר דחויה איז דאס שלא כהוגן, און דערפאר איז כדי צו ווייזן כמה חביב, ס'איז חביב פאר דעם אייבערשטן האט מען דוחה געווען דעם שבת. אין אות ה', וועט דער רבי ברענגען א דיוק נפלא, וואס וועט ארויסהעלפן צו דעם חידוש וואס דער רבי האט ערשט געמאכט פון דעם ענין פון דחויה און הותרה, דעם לשון פון די מדרשים. געוואלדיג דער כאפ און דער געשמאק פון דעם חילוק אין לשון המדרש פון דעם וועט מען זען ווי ס'שטימט די מעשה. אות ה'. על פי זה וואלט מען אויך געקענט מבאר זיין פארוואס אין מדרש הנל אין סוף סעיף ב' אויפן פסוק זה קרבן נחשון,

און זען א געוואלדיגע חילוק ווי דער שינוי פון דעם מדרש ביזן אנדערן מדרש, וואס שטייט דארט? שטייט זה קרבן דוחה שבת ואין קרבן יחיד דוחה את השבת, פריער ווערט געזאגט ווי דער דין איז דא, אז וואס? אז דער קרבן פון אז דער קרבן פון דעם נשיא פון שבט אפרים האט דוחה געווען דעם שבת, פריער ווערט געזאגט ווי דער דין איז דא ביים קרבן נשיא, זה קרבן דוחה, און דערנאך ווי דער דין איז ביי קרבן יחיד בכלל, וואס שטייט נאכדעם, ואין קרבן יחיד דוחה את השבת, וואס דאס איז בסדר הפוך ווי עס ווערט געזאגט אין מדרש הנל סעיף א'. אין דעם ערשטן מדרש וואס די רבי האט געברענגט שטייט אינגאנצן אנדערש, בכל מקום אין קרבן יחיד דוחה את השבת, וכאן קרבן יחיד דוחה את השבת, להראות כמה חביב קרבן הנשיא. א געוואלדיגער געשמאקער חילוק. בשעת ס'קומט דא וועגן דעם דריטן מדרש, וואס ער זאגט משלו הביא ולא משבטו, זאגט ער אז זה קרבן דוחה שבת, ער רעדט וועגן דעם קרבן פון אפרים, דאן רעדט ער אז אין קרבן יחיד דוחה את השבת, קיינמאל נישט. בשעת ס'קומט אין דעם ערשטן מדרש זאגט ער פארקערט, קודם רעדט ער וועגן בכל מקום איז אין קרבן יחיד דוחה את השבת, וכאן קרבן יחיד, פארוואס איז דאס? פארוואס איז די לשונות פארקערט? ויש לומר אז דער שינוי איז תלוי אין די צוויי אופנים הנ"ל. ווי מען האט אוועקגעלייגט דעם יסוד, אויב ס'איז הותרה אדער ס'איז אויב ס'איז דחויה אדער הותרה דער שבת. לויט'ן ערשטן מדרש אין אות אל אין דעם ערשטן אין דעם אנהייב פון פון די שיחה, וואס דער מדרש זאגט דארטן אז שלושה דברים עשו שלא כהוגן, און ס'איז נאר ווייל דער אייבישטער חביב קרבן נשיאים דערפאר האט מען עס געמעגט מאכן, לויט'ן ערשטן מדרש איז עס בלויז דחויה ווי מען האט געזאגט פריער כנ"ל, דערפאר זאגט ער אז ס'איז שלא כהוגן, און דעריבער איז דער מדרש מקדים, יעצט וועט מען פארשטיין אויך דעם שינוי אין דעם לשון, געוואלדיג. דעריבער איז דער מדרש מקדים בכל מקום, אין קרבן יחיד דוחה את השבת, וואס דאס איז מדגיש ווי מצד עצמו, ובכלל איז דאס א מעשה אסור, ס'איז שלא כהוגן, די זאך איז מען מדגיש אז מען קען נישט מאכן קרבן יחיד בשבת, אבער דא איז דא א ספעציעלע זאך, וואס ס'ווערט נאר דחויה דער שבת, וואס נאר כאן ווערט עס נדחה. וואו אין דעם פאל? דאס איז לויט דעם ערשטן מדרש, דערפאר זאגט ער דעם לשון. מ'האט גערעדט פריער אז דער דריטער מדרש זאגט דאך דעם לשון פריער, זה קרבן דוחה שבת פריער רעדט ער וועגן דעם שבט אפרים, דערנאכדעם זאגט ער אז אלע טאר מען נישט, געוואלדיג, מה שאין כן לויטן מדרש אויפן פסוק זה קרבן נחשון איז עס הותרה, און דערפאר הויבט ער אן זה קרבן דוחה את השבת. וואס די הקדמה והדגשה איז דא אויף דעם דין והיתר מיוחד פון קרבן הנשיא, וואס מצד דעם איז זה מעג מען ברענגען בשבת, ס'ווערט הותרה אינגאנצן, און ערשט דערנאך דערציילט מען אז ואין קרבן יחיד דוחה את השבת. ועל פי המבואר לעיל סעיף ב', לויט ווי מיר האבן געלערנט אין סעיף ב', אז לויט דעם מדרש אויפן פסוק זה קרבן וגומר, נאכאמאל, דאס איז דער דריטער מדרש וואס זה קרבן שהביא משלו ולא משבטו, און זה קרבן דוחה שבת ואין קרבן יחיד דוחה שבת, איז דער קרבן נשיא על דרך ווי א קרבן השבט ציבור. קען מען זאגן אז האט מען געלערנט פריער אויב מען געדענקט האט מען געלערנט פריער אז דער ענין פון דעם וויבאלד אז ס'רעדט זיך זה קורבן משלו הביא ולא משבטו אבער פון דעסוועגן איז דאס געווען פארן גאנצן שבט קען מען זאגן אז דאס איז דער טעם וסיבת הפלוגתא פון די צוויי מדרשים לויט דעם וועט מען פארשטיין וואס איז די פלוגתא וואס איז דער טעם אין וואס די צוויי מדרשים איינער זאגט שלא כהוגן און איינער זאגט אז ס'געווען א ציווי פונעם אייבערשטן לויטן ערשטן מדרש אז ס'איז געווען שלא כהוגן און דחויה, איז דער קרבן הנשיא א קרבן יחיד. ווי פארשטאנדיג פונעם לשון, בכל מקום, ווי געזאגט פריער, ווי שטייט דארטן דער לשון אין ערשטן מדרש? בכל מקום אין קרבן יחיד דוחה, וכאן קרבן יחיד כולו. שטייט דער לשון קלאר אין דעם מדרש, וכאן קרבן יחיד דוחה. און דערפאר האט דער רבי עס אונטערגעשטראכן, וכאן די קרבן יחיד, אבער ער רופט אים אן קרבן יחיד אין מדרש. דערפאר האט די הוראת שעה בלויז אויפגעטון אן ענין פון דיחוי. וויבאלד עס רעדט זיך דאך נאר, עס איז א קרבן יחיד, קרבן יחיד קען נאר דוחה זיין דעם שבת. מה שאין כן לויטן מדרש, זה קרבן דוחה, דער דריטער מדרש, אז משלו הביא ולא, ולא משבטו, עס שטייט דארטן זה קרבן דוחה כולו, אז עס האט א דין על דרך ווי א קורבן השבט דארט שטייט נישט זה קורבן זה קורבן יחיד שוין גערעדט שפעט וועגן דעם אויך דארט שטייט זה קורבן דוחה שבת ואין קורבן יחיד דוחה את השבת זה קורבן דוחה אז עס האט א דין על דרך ווי א קורבן השבט וויבאלד אז ס'איז א קורבן השבט איז שבת הותרה לגבי, איז נאך א חילוק אין דעם טעם פון די מדרשים, פארוואס? דער ערשטער מדרש וועט האלטן אז ס'בלייבט א קרבן יחיד, און דערפאר דארף מען אנקומען צו דעם ענין וואס ס'ווערט דער ענין פון שלא כהוגן און ס'איז נאר דער ענין פון דחויה, מה שאין כן דער צווייטער מדרש זאגט זה קרבן דוחה, ווייל ער רעדט דארט וועגן א ענין וואס ס'האט א דין פון א קרבן שבט, קרבן שבט איז א קרבן ציבור, מילא וויבאלד עס איז א קרבן ציבור ווערט שבת הותרה, אזוי ווי יעדן שבת איז דא. קרבן תּמיד של שחר, תּמיד של בין הערבים, מוסף, קרבן ראָש חודש מיט די אַלע אַנדערע זאַכן. און לפֿי זה וועט אָבער אויסקומען זייער געשמאַק, אַז בענינינו, לויט ווי מ'האָט ערשט אַוועקגעלייגט דעם יסוד, איז אויך אין דעם גדר פֿון הותּרה גופֿא דאָ מדרשים מחולקים. ס'וועט אויסקומען אַז איין מדרש זאָגט אַז ס'איז דער ענין פֿון דחויה, דאן האבן דא נאך צוויי מדרשים וואס זיי האלטן אז ס'איז דא דער ענין פון הותרה, סיי דער צווייטער מדרש וואס ס'שטייט אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן עס טון, ער האט עס נישט געטון אליין, וואס דאס מיינט דער צווייטער מדרש אין פתיחה, דאן האבן דער דריטער מדרש וואס משלו הביא ולא משבטו און זה קרבן דוחה שבת, לויט די ביידע, לויט דעם צווייטן מדרש און דעם דריטן מדרש, איז דאס הותרה, דאך ער וועט מחדש זיין אז דער הותרה אין דעם צווייטן מדרש און דער הותרה אין דעם דריטן מדרש קומען פון אנדערע סברות, פון א אנדער טעם פון אן אנדער סיבה לויט מדרש לויט מדרש אז זה קרבן דוחה שבת דער דריטער מדרש איז שבת הותרה ווייל דער קרבן הנשיא איז על דרך קרבן ציבור ווי געזאגט פריער מה שאין כן לויט מדרש הנ"ל סעיף א' שלא תאמר דער צווייטער דער צווייטער מדרש וואס מ'האט געברענגט דעם צווייטן אין אנהייב פון די שיחה מה שאין כן לויט מדרש הנ"ל שלא תאמר היאך חילל והלא אין קרבן יחיד דוחה זאגט דער מדרש אני אמרתי כולי איך האב געזאגט משה'ן אז מ'זאל עס ברענגען וואס האלט אז הותרה כנ"ל סעיף ד' איז משמע געלערנט פריער אז דער מדרש האלט אז ס'איז הותרה אין גאנצן ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן איז משמע אז עס האט געהאט א דין פון קורבן יחיד נאר ווייל אני אמרתי איז ער הקריב בשבת. איז לויטן ערשטן מדרש, וואס דארטן שטייט שלא יעשו שעשה שלא כהוגן, איז אויך אז ס'האט א דין פון א קרבן יחיד און ס'האט נאר דעם דין פון, ס'האט דעם דין נאר פון דחויה. מה שאין כן לויט די אנדערע צוויי מדרשים האט עס א דין פון הותרה, אבער יעדער איינער צוליב אן אנדער סיבה. לויטן לויטן דריטן מדרש וואס שטייט זה קרבן דוחה דוחה את השבת איז די סיבה איז ווייל לויט לאמיר גיין קודם לויטן צווייטן מדרש וואס דער אייבערשטער זאגט אז אני אמרתי איז דאס הותרה ווייל ווי געזאגט פריער ווייל ס'האט א דין פון א קרבן יחיד און ס'איז הותרה ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן און לויטן דריטן מדרש זה קרבן דוחה שבת איז דאס הותרה ווייל ס'האט א דין פון א קרבן ציבור, קרבן ציבור איז די זעלבע זאך ווי דער קרבן שבת מוסף און קרבן שבת אז מען ברענגט דעם דעם קרבן אינדערפרי און אין פארנאכט. אות וו. פשוט געוואלדיג געשמאק. אות וו. וועט מען דאס פארשטיין, פארשטיין דעם ענין קלארער, בהקדים נאך א פערטן מדרש בפרשתנו פרשה י"ד. ווי געזאגט פריער איז דא צוויי מדרשים אין פרשה יוד גימל און צוויי מדרשים אין פרשה יוד דאלט וועט מען דאס פארשטיין בהקדים נאך א פערטן מדרש בפרשתנו פרשה יוד דאלט בעניין זה אויכעט וואס רעדט וועגן דעם עניין פון דעם קורבן פון שבט אפרים וואס איז געווען בשבת וזה לשונו דאס איז דער לשון פון דעם מדרש דער פערטער מדרש וואס מיר גייען רעדן שטייט דער פסוק אין איוב מי הקדימני ואשלם בדרך כלל האט מען געלערנט ווי דער טייטש איז, ווער ווער האט מקדים געווען דעם אייבערשטן, ווער איז פאר מיר? דו גייסט מאכן א מזוזה, טוסט א מצוה וואס כ'האב דיר געהייסן, אז כ'גיב דיר א שטוב קענסטו מאכן א מצוה, איז נישטא קיין הקדימני. אבער דא וועט דער רבי זאגן, ווי זייער געשמאק ווי דער מדרש טייטשט דאס אינגאנצן אנדערש. מי הקדימני ואשלם? מדבר ביוסף, שהוא הקדים ושימר את השבת עד שלא ניתנה. יוסף האט געהיטן שבת אין מצרים פאר עס איז געגעבן געווארן, וואו זעט מען עס? האט מען דערמאנט פריער, שטייט דארטן וטבוח טבח, איז דערמאנט אויף דעם לשון פון ביי דעם מאן שטייט אויכעט דער לשון אז מען זאל ארייננעמען פאר פרייטאג און פאר שבת, אמר רבי יוחנן אז עס איז געווען ערב שבת און ער האט געהייסן מען זאל שעכטן פאר שבת אויכעט, שטייט נישט וטבוח, וטבוח טבח. אמר הקדוש ברוך הוא, יעצט גייט מען צוריק צום מדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, יוסף, אתה שמרת את השבת עד שלא ניתנה, דו האסט געהיטן שבת נאך פאר ס'איז געגעבן געווארן, חייך שאני משלם לבן בנך שמקריב קרבנות בשבת, מה שאין יחיד מקריב, ועלי לקבל קרבנו ברצון. דאס איז ווי דער מדרש ברענגט אראפ אין דעם פערדן מדרש וואס מיר לערנען. און אין תנחומא, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה פון תנחומא, שטייט חייך שאני עושה שבן בנך יהיה מקריב בשבת, יא, יום השביעי געווען שבט אפרים, און רבינו בעלי התוס' שם שטייט, ובזכות זה, וואס דו האסט געהיטן שבת, יחיד בנך קרבנו ביום השבת, שאין קרבן יחיד דוחה את השבת, און דיין אייניקל וועט עס יא טאן. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שווערע שאלה אויף דעם מדרש, איז תמוה, ווי פאסט דאס צו זאגן אז דער שכר אויף שמירת שבת איז שיהא מקריב קרבנו בשבת מה שאין יחיד מקריב כו'? רבונו של עולם, יוסף האט געהיטן שבת פאר דער אויבערשטער האט געגעבן שבת, האט אים געדארפט געבן א מתנה, חייך, האט ער געגעבן עפעס א ספעציעלן ענין אין שמירת שבת, וואס גיבט מען אים? א ספעציעלן ענין אין ברענגען א קרבן שבת און די הדגשה איז וואס אין יחיד מקריב און עלי לקבל קרבנו ברצון ווייל דו האסט געהיטן שבת ס'לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל נאכאמאל דער לשון פון רבי'ן ווי פאסט צו זאגן אז דער שכר אויף שמירת שבת איז שיהא מקריב קרבנו בשבת מה שאין יחיד מקריב א פעולה וועלכע איז בכלל דער היפך פון שמירת שבת דאס איז דער דאנק, דאס איז דער שכר פאר שמירת שבת, דער רבי געמאכט א סימן שאלה און א סימן קריאה, וואס וואס מיינט דאס? און דער רבי גייט אריין נאך טיפער, לויט ביידע סברות, סיי לויט די סברה אז ס'נדחה, און זיכער לויט די סברה אז ס'הותרה, לא מיבעי אויב דער קרבן נשיא איז בלויז דוחה דעם שבת, לויט די סברא וואס מ'האט געזאגט אז דער קרבן נשיא איז דוחה שבת לויט די ערשטן מדרש, וואס דארטן שטייט אז ס'געווען שלא כהוגן און ס'נאר דוחה, וואס דעמאלט איז עס נאך נאך אלץ שלא כהוגן, ס'א מעין פון חילול שבת, נאר בהוראת שעה ווערט דער איסור נדחה בפועל צוליב דעם קרבן, איז לויט דעם איז איז עכט שווער. נאר אפילו אויב ס'איז הותרה, מיינט דאס נאר אז ס'איז נישטא קיין חילול, דאס איז אבער נישט קיין פעולה ותוכן פון שמירת שבת, איז לויט ביידע, סיי לויט די מיינונג, לויט ווי מיר האבן געלערנט אז דער רעיון פונעם ערשטן מדרש אז שבת איז דחויה ביי דעם ביי דעם שבט אפרים, און לויט דעם צווייטן מדרש וואס מיר האבן געלערנט אז דארט איז דער רעיון פון הותרה, לויט ביידן מיינט דאס נישט אז ס'איז נישטא קיין חילול. ס'איז אבער נישט קיין פעולה ותוכן פון שמירת שבת. ער דערציילט מיר אז עס איז נישט מחלל שבת געווען, דער אייבערשטער האט געהייסן, האסט דאס געטון. אבער איז לויט ביידן איז נישטא קיין חילול, דאס איז אבער נישט קיין פעולה ותוכן פון שמירת שבת, דאס איז נישט קיין שמירת שבת, וואס זאל וואס זאל זיין א שכר אויף שמירת שבת פון יוסף'ן? וואס וואס טוט זיך דא? איז דערפון גופא געדרונגען. עס שטייט דאך פארט, דער מדרש זאגט אז יוסף'ס שכר און יוסף'ס באצאלן וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן פאר היטן שבת, איז אז זיין אייניקל וועט קענען ברענגען א קרבן אין שבת, וואס לכאורה קוקט דאס אויס היפך פון שמירת שבת. איז דערפון גופא געדרונגען אז לויט דעם מדרש, דער פערדער מדרש וואס מיר לערנען יעצט, האט דער קרבן הנשיאים בשבת אויפגעטאן, א הוספה אין שמירת שבת, געוואלדיג, ס'מוז זיין אז ס'איז נישט געווען קיין ענין פון וואס ס'האט א ענין וואס איז דחויה אדער הותרה, ס'האט אויפגעטון א ענין אין שמירת שבת, א הוספה אין שמירת שבת, ווי שטימט דאס? דער רבי מסביר זיין אין אות ז, דער רבי גייט ערשט מחדש זיין ווי געזאגט פריער, אז ערשט וועט דער רבי מחדש זיין אז מיר האבן ערשט פיר מדרשים, דער רבי וועט מאכן אז צוויי מדרשים איז אין איין, קאטעגאריע און צוויי מדרשים אין א צווייטע קאטעגאריע. אות ז. ויש לומר דעם ביאור בזה. די פיר מאמרי המדרש וואס מ'האבן געלערנט ביז יעצט הנל, טיילן זיך בכללות אויף צוויי סוגים. דער דרש אז דאס זיינען געווען קרבנות שלא כהוגן דער ערשטער מדרש, און נאר ווייל ס'איז דער לשון כמה חביב קרבן הנשיאים דערפאר האט דער אייבערשטער עס אנגענומען, שלושה דברים עשה שלא כהוגן, און דער דרש, זה קרבן דוחה את השבת ואין קרבן יחיד דוחה את השבת, וואס דאס איז דער דריטער מדרש, וואס ס'שטייט דארט משלו הביא ולא משבטו, זה קרבן דוחה שבת ואין קרבן יחיד דוחה שבת, און ביידע זענען אין פרשה י ג, דער רבי וועט מאכן אז ביידע אין פרשה י ג און ביידע אין פרשה י ד, זענען צוויי און צוויי. וואס ביידע זענען אין פרשה י ג, שטעלן זיך אויף כללות הענין פון קרבנות הנשיאים, נאך א דיוק אין די מדרש ווי מ'וועט זעהן פשוט א געוואלדיגער חידוש נפלא, ווי מ'וועט זעהן דער חילוק ווי די צוויי מדרשים קוקן אויפן ענין, און די צוויי מדרשים קוקן אויף דעם ענין. די ביידע וואס מ'האט ערשט געזאגט דער ערשטער און דער דריטער, שטעלן זיך אויף כללות, דער רבי האט אונטערגעשטראכן כללות, אויף כללות הענין פון קרבנות הנשיאים, וואס איינער פון די חידושים שבקרבנות הנשיאים צווישן אנדערע איז געווען וואס דער קרבן הנשיאים האט דוחה געווען שבת. יא, איינער פון די חידושים אין די קרבנות פון די נשיאים, די צוויי מדרשים רעדן אויף חידושים וואס איז געווען אין די קרבנות הנשיאים. ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבן און דרײַסיק, שמובא בב' מדרשים הנל, אין די צוויי מדרשים ווערט דערמאנט וואס ווערט דערמאנט דארטן? בכל מקום אין היחיד מתנדב קטורת, ונשיאים הביאו קטורת, בכל מקום אין היחיד מביא חטאת, אלא אחר ידיעת חטאו, והן הביאו שעיר בלא חטא. ס'איז אין פרק יג, ועל דרך זה אין דעם צווייטן מדרש שטייט דארטן דער סגנון, זה קרבן, זה הביא וואס געווען דער עניין פון דחיית שבת זעהן מיר אז די צוויי מדרשים רעדן וועגן דעם עניין פון דעם כללות העניין פון קורבן הנשיאים ס'ווערט דערמאנט אויך די אלע אנדערע זאכן ס'ווערט דערמאנט אז א יחיד ברענגט נישט קיין קטורת א יחיד ברענגט נישט קיין קורבן חטאת און מ'ברענגט נישט שבת דאס איז די צוויי מדרשים רעדן זיי וועגן דעם כללות די נקודה איז דער כללות העניין פון די קורבנות הנשיאים מה שאין כן די אנדערע צוויי מדרשים דער צווייטער מדרש וואס שטייט דארטן ביום השביעי לבני אפרים שטייט דער לשון דארטן שלא שלא תאמר היאך חילל את השבת נאר איך האב אים געהייסן און אויך דער פערדער מדרש מי הקדימני ואשלם זה יוסף וואס האט געהיטן דעם שבת זאגט דער רבי מה שאין כן די אנדערע צוויי דרשות וואס זיי ביידע זענען אין פרשה יד דער ערשטער זאגט שאני אמרתי דער דריטער שאני דער צווייטער שאני אמרתי דאס מדרש צוויי וואס מיר האבן געלערנט אני אמרתי און דערנאכדעם דער פערדער וואס מ'האט דאס געלערנט גלייך יעצט דעם לעצטן מדרש מי הקדימני ואשלם זיי שטעלן זיך אויף א גאנץ אויף אן אנדער סארט אויפן געוואלדיג די ביידע יוד גימל שטעלן זיך אויף דעם כללות און די צוויי שטעלן זיך אויף דעם ענין דווקא פון שבת וועגן אפרים די ערשטע צוויי רעדן וועגן וואס מ'האט יעצט גערעדט, דעם ערשטע קאטעגאריע, דער ערשטער סוג, רעדט וועגן דעם ענין פון בכלל קרבנות הנשיאים, ווי דערמאנט פריער, אלע דריי זאכן וואס זיי האבן געטון שלא כהוגן, אדער אלע דריי זאכן וואס זיי האבן געטון אנדערש ווי ס'איז ביי אלעמאל ביי קרבן יחיד, און זיי רעדן דווקא וועגן אפרים. שטעלן זיך אויף דעם פסוק ביום השביעי נשיא לבני אפרים. זיי ביידע שטעלן זיך אוועק אויף דעם פסוק, זיי רעדן נישט בכלל וועגן די קרבנות הנשיאים, זיי רעדן, זיי ברענגען אראפ דעם פסוק פון ביום השביעי נשיא לבני אפרים, און דאס רעדט דער מדרש, דער צווייטער און דער פערדער רעדן וועגן דעם ענין, און ביידע זענען אין י ד. זיי שטעלן זיך אויפ'ן פסוק ביום השביעי נשיא לבני אפרים, און רעדן במיוחד וועגן מעלת הקרבן וואס דער נשיא אפרים האט מקריב געווען ביום השבת. מ'האט געזען נאך איינמאל די צוויי מדרשים רעדן מער בכללות און גאנצן ענין פון די נשיאים וואס זיי האבן געטון, און די צוויי מדרשים שטעלן זיך אויפן פסוק דווקא ביום השביעי, זיי רעדן וועגן די מעלה פון אפרים. ועל פי זה יש לומר אז די חילוק הכללי צווישן די צוויי סוגים איז, מיר מאכן יעצט א יסוד, דער רבי וועט אוועקלייגן וואס דער חילוק פון די צוויי סוגים. אין די ערשטע צוויי דרשות וועלכע רעדן וועגן קרבנות הנשיאים בכלל, ווי געזאגט פריער ער רעדט וועגן שלא כהוגן שלושה דברים ער רעדט וועגן זייער קרבן דוחה את השבת וועגן קרבן יחיד דוחה את השבת רעדט ער אויך וועגן אלע עניינים ווערט ארויסגעבראכט ווי דער עניין פון דחיית השבת איז א דין וואס איז פארבונדן מיט כללות קרבנות הנשיאים לחנוכת המזבח דאס הייסט אז מצד דער מעלה כללית פון חנוכת המזבח על ידי קרבנות הנשיאים איז די הקרבה דוחה שבת. מען רעדט נישט דארט דווקא וועגן אפרים וועגן דעם ענין פון שבת, מען רעדט וועגן א וועגן דעם גאנצן ענין פון די קרבנות הנשיאים, און ס'איז דוחה שבת אויכעט. אבער אין די אנדערע צוויי מדרשים וואס רעדן וועגן דעם קרבן מיוחד פון נשיא אפרים ביום השבת, זיי ביידע שטעלן זיך אויף דעם פסוק ביום השביעי נשיא לבני אפרים שהקריב ווייל נשיא לבני אפרים וואס האט מקריב געווען שבת די גאנצע הדגשה דארט וואס זיי רעדן וועגן אפרים וואס רעדט וועגן דעם קרבן מיוחד פון נשיא אפרים ביום השבת איז מבואר ווי די דחייה איז נישט מצד די כללות קרבנות הנשיאים נישט קיין דין אין חנוכת המזבח נאר ווי דאס איז א דין גאר אין הלכות שבת אז מצד שבת האט דער נשיא געדארפט דעמאלט מקריב זיין דעם קרבן ווי געזאגט פריער די שאלה איז געווען ווי קען זיין אז דער אויבערשטער באצאלט יוסף א שכר מיט דעם ענין פון היפך זאגט דער רבי ניין ס'ווערט א דין אין הלכות שבת אז מיט דעם וואס ער ברענגט דעם קרבן שבת איז ער מוסיף אין קדושת השבת ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין אין אות ח' און אין דעם גופא וואס מ'האט ערשט מחדש געווען אז די אנדערע צוויי מדרשים רעדן דווקא וועגן אפרים זיי ווילן ארויסברענגען אז ס'איז א דין נישט אין ענין פון כללות קרבנות הנשיאים, און אז ס'איז געווען חביב קרבנות הנשיאים, מ'רעדט נישט וועגן דעם, מ'רעדט אז דווקא וועגן דעם שבט אפרים, ארויסצוברענגען די מעלה פון אפרים, אז דווקא מיט'ן ברענגען שבת האט ער געברענגט א הוספה אין שבת, זאגט דער רבי מ'קען עס לערנען אין צוויי אופנים. א', אז מצד הלכות שבת, איז די הקרבה מותר. דאס הייסט, דאס איז נישט אן ענין וואס איז מותר מצד מעלת קרבנות הנשיאים לחנוכת המזבח, עס האט נישט צוטון מיט דעם ענין פון מעלת הקרבנות וואס די נשיאים האבן געברענגט, אז תורה זאגט אז די מעלה פון קרבנות הנשיאים איז אזוי גרויס אז דאס וועגט איבער דעם איסור מלאכה בשבת, נישט דאס איז די סיבה. נאר וואס איז די סיבה דא? נאר דאס איז א תנאי אין איסורי מלאכה בשבת, ס'איז א תנאי אין שבת. אז ביחס צו די קרבנות איז מלכתחילה נישט חל דער איסור מלאכה בשבת. ווי געזאגט פריער דעם לשון, וואס דער רבי האט כמעט געזאגט דעם לשון, ווען דער אייבערשטער האט געגעבן שבת איז געווען אז ווען ס'קומט דער קרבן פון אפרים וועט ער מקיים זיין שבת מיט'ן ברענגען דעם קרבן, ס'איז נישטא בכלל קיין ענין פון איסור מלאכה בשבת. על דרך ווי מיר געפינען א דוגמה אויף דעם, ברענגט דער רבי א דוגמה, על דרך ווי מיר געפינען בכמה מקומות. ס'איז דא א בנוגע א לשון בנוגע ס'איז דא א לשון א כלל אז ס'קומט זיך צוזאמען א עשה מיט א לא תעשה וואס טוט מען? עשה דוחה לא תעשה. כ'קען נישט האבן ביידע. אויב כ'טו די עשה שטופ איך אוועק די לא תעשה. וואס טוט מען דא? איז די הלכה איז אז עשה איז דוחה לא תעשה. אז די עשה ווערט א תנאי פון וועלעכן דער לאו איז אפהענגיג, ער איז תלוי. אויב דער לא תעשה איז שטערט צו דעם עשה, איז ער נישטא אינגאנצן, איז דער עשה איז אים דוחה אינגאנצן. דער לאו, וואס איז לכתחילה נישט חל, אין פאל ווען ס'איז דא קעגן אים אן עשה. ער איז גארנישטא, ס'ווערט, ס'איז קיינמאל נישט געווען דער ענין אז זיי זאלן זיך קומען צוזאמען, אז ס'איז דא בכלל א לא תעשה, ס'איז גארנישטא קיין לא תעשה אינגאנצן. דער רבי ברענגט א דוגמא אויף דעם, איינער איז מילה בשבת, ווי מעג מען מאכן מילה בשבת? ס'איז א עשה מיט א לא תעשה. מען טאר נישט שניידן, מען טאר נישט מאכן קיין בלוט מיט מציצה. זאג איך אז וואס אז די עשה איז דוחה דעם לא תעשה. איז לכתחילה נישט ווען ס'קומט שבת איז לכתחילה נישט געווען דער דין וועגן מילה אז אז ס'דארף ווערן דער דחיה מיט דעם. ס'הותרה אינגאנצן ס'איז נישט געווען לכתחילה די הלכה פון שבת. איז ווען ס'טרעפן זיך צוויי צוזאמען איז נישטא בכלל דער גאנצער דין. נאך א דוגמא איז דא אויף דעם. ווען ווען איינער דארף מאכן א ברית און ס'דא דארטן א צרעת איז דא א הלכה מ'טאר נישט אפשניידן קיין צרעת איז דאך א לא תעשה איז דא א עשה פון מאכן דעם ברית ביום השמיני איז דער עשה דוחה דעם לא תעשה אזוי ווי ס'איז גארנישטא דאס איז איין וועג ווי מען קען קוקן אויף דעם אז דער ענין איז הותרה הותרה מיינט אז ס'איז בכלל נישט שייך דארטן דער ענין פון שבת ב' הקרבת הקרבת הקרבנות בשבת איז א חלק פון מצוות שבת כשם ווי מצד קדושת שבת זענען מלאכות אסור בשבת, יא, זייער פשוט. מצד קדושת שבת די מלאכות זענען אסור בשבת, אזוי איז קדושת שבת מחייב מען זאל מקריב זיין מוספי שבת. ועל דרך זה, ווי עס איז דא דער ענין פון קרבנות בשבת איז א חלק פון מצוות שבת, מען זאל מקריב זיין מוספי שבת, על דרך זה הקרבת נשיא אחד ליום, וואס דאס איז דאך מ'רעדט דאך וועגן שבת, וואס אמרתי, דעם קרבן של נשיא אפרים בשבת, דער אייבערשטער האט געהייסן מ'זאל עס טון, און דורך דעם דווקא ווערט נתקיים שמירת שבת כדבעי, אסאך א טיפערער געשמאקערער ענין, ס'איז נישט קיין ענין וואס בשעת דער אייבערשטער האט געגעבן שבת איז נישט געווען יעמאלט דער ענין פון דעם ענין פון שבט אפרים, ניין! ס'איז א חלק אין מצוות שבת. וואס איז די חלק פון מצוות שבת? אזוי ווי שבת, אזוי ווי אין שבת טאר מען נישט טון קיין מלאכות, אזוי איז דא א מצוה מען זאל טון דעם קרבן דוקא בשבת. דער רבי וועט עס מסביר זיין ווייטער וואס דאס איז, קלאר וואס דאס מיינט די חילוק פון די צוויי. און דער רבי וועט געבן אויך א דוגמא אויף דעם, ועל דרך ווי מען געפינט די סברה ודעה, די גמרא זאגט אין יומא בנוגע צו פיקוח נפש, אז דאס מיינט נישט בלויז אז דער פיקוח נפש איז דוחה דעם איסור מלאכה בשבת, אדער אפילו אז די מלאכה ווערט מותר בשבת. לכאורה קען מען דאך לערנען אז ס'קומט צו פיקוח נפש איז אדער שבת איז דחויה אדער שבת איז הותרה. זאגט דער רבי ניין ס'דא נאך אסאך א טיפערער ענין אין דעם. נאר פיקוח נפש ווערט א דין אין שמירת שבת, אז איינער נעמט און גייט העלפן א צווייטן, ער נעמט א קאר און ער פארט און ער גייט אים העלפן, דאס איז דער ענין פון א חלק פון שמירת שבת, ס'איז נישט אז ער פירט א קאר, מען טאר נישט פירן קיין קאר שבת, אבער ס'איז דחויה, אדער ס'איז הותרה, ניין, ס'איז א חלק פון שבת, געוואלדיג, על פי זה יומתק וואס ס'שטייט דווקא אין הלכות שבת, וואו שרייבט מען עס אריין דעם ענין? דווקא אין הלכות שבת, דאס איז מוסיף אין שמירת שבת. לויט דער ערשטן סברא אז דחויה אדער הותרה, ער האט עס נישט קיין שבת, ער פירט, ער מעג פירן. לויט דעם, לויט דעם ווי דער רבי איז מסביר די טיפקייט פון דעם, ווען ער פירט די קאר איז עס א חלק אין הלכות שבת, דאס איז מוסיף אין שמירת השבת, ווי מען לערנט עס אפ פון, דער רבי ברענגט א געוואלדיגע מדרש וואס מען לערנט עס אפ, ווען מען לערנט עס אפ, ווי מען לערנט עס אפ פון ושמרו בני ישראל את השבת, ס'איז א פסוק אין פרשת כי תשא, שטייט ושמרו בני ישראל את השבת, ובלשון אור החיים, דער אור החיים אין פרשת כי תשא, זאגט א לשון פונעם אור החיים, געוואלדיג, למה שאני אומר שתחלל שבת על החולה, אין זה קרוי חילול, אדרבה, זה קרוי שמירת שבת. ס'איז א נייער גדר אין דעם ענין פון פון שבת, ווען מען טוט עפעס א זאך וואס איז א זאך וואס לכאורה דאס היפך, שבת איז דאך אסור מלאכות, מיט דעם איז מען מקיים שבת, מיט דעם טון די מלאכה מיט די מלאכה איז מען מקיים שבת. די זעלבע זאך וועט אויכעט זיין מיט דעם ענין פון דעם קרבן וואס שבט אפרים האט געברענגט, איז דאס א ענין פון הלכות שבת, וואס איז א חלק פון א הוספה אין קדושת השבת. הייסט עס, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די מדרשים וואס מען האט געלערנט פריער סיי אין פרשה י ג און סיי אין פרשה י ד. פרשה י ג רעדט ווי געזאגט פריער אויף אלע נשיאים, אז דאס איז א חלק פון דעם באלד אז ס'איז קרבנות הנשיאים, איז אליבא חשיבות האט דאס געקענט, מה שאין כן די אנדערע צוויי מדרשים אין פרשה י ד, וואס דאס וואס דאס רעדט זיך אין פרשה י ד רעדט זיך וועגן דעם וועגן דעם וועגן דעם צווייטן מדרש, פרשת יד רעדט זיך וועגן דעם צווייטן מדרש און דעם פערדן מדרש וואס מיר האבן געלערנט אין די שיחה, דא רעדט זיך וועגן דעם צווייטן און דעם פערדן, רעדט דווקא וועגן ביום ה ביום השביעי נשיא לבני אפרים, לויט דעם וועט ווערן אינגאנצן געשמאק פארשטאנדיג. על פי זה איז מובן דער אויפטו פון די לעצטע צוויי מדרשים שבפרשת יד לגבי די ערשטע צוויי שבפרשת יג, א געוואלדיגע חילוק פון די צוויי מדרשים און די צוויי, די ערשטע צוויי מדרשים רעדן וועגן כללות הנשיאים, די לעצטע צוויי מדרשים וואס מיר ברענגען אין יוד דלת אין אין אין יוד דלת רעדן דווקא וועגן די מעלה פון שבט אפרים ווי געזאגט פריער אז זיי שטעלן זיך אויף דעם פסוק זה קרבן שבט אפרים ביום ביום השביעי נשיא לבני אפרים לויט די מדרשים אין פרשה יוד גימל איז דער היתר הקרבה מצד דעם דין כללי פון קרבנות הנשיאים קבל ווי געזאגט פריער, קרבנות הנשיאים איז חביב לפני הקדוש ברוך הוא, האט מתיר געווען צו טון אסאך זאכן אנדערש ווי ביי אנדערע קרבנות יחיד, מען ברענגט קטורת, מען ברענגט א חטאת אן זינדיגן, און מען ברענגט שבת, דער חילוק ביניהם איז נאר אין דעם צו דאס איז דחויה אדער הותרה, עס איז א חילוק פון איין מדרש ביזן צווייטן, דער איין, איין מדרש לערנט אז דאס איז דער ענין פון

האלטן ביידע אז ס'איז א דין אין שבת, מען רעדט נישט דא וועגן אלע נשיאים, מען רעדט דא דווקא וועגן די ענין פון שבת, און דעריבער איז אין ביידע מדרשים נישט מודגש די אויסגעטיילטקייט פון דעם קרבן דערמיט, וואס איז עס כעין קרבן ציבור, און דערפאר זאל די הקרבה זיין בגדר הותרה, ווי אין מדרש הנל פרשה יג, ווי דער לשון זה קרבן דוחה את השבת, זיי רעדן נישט וועגן דעם, אין פרשה י ד ווערט עס נישט דערמאנט, נאר פארקערט, אין זיי איז די הדגשה ווי דער קרבן הנשיא איז א גדר פון קרבן יחיד דווקא, ווי דער לשון איז. אין איין מדרש שטייט דער לשון והלא אין קרבן יחיד דוחה את השבת וזה יקריב בשבת, מדגיש אז ס'קרבן יחיד. אמר הקדוש ברוך הוא ווייסט פארוואס? ווייל אני אמרתי. און דער דער און דער אנדערע מדרש וואס זאגט שיהא מקריב קרבנו בשבת מה שאין יחיד מקריב, רעדט מען ביי ביידן דעם לשון פון יחיד. פארוואס איז דאס? זייער פשוט. ווארום מען רעדט דא נישט וועגן די ענין פון כללות הנשיאים, מען רעדט דא דווקא וועגן דעם, ס'איז טאקע יחיד, און ס'ברענגט א הוספה אין שמירת שבת. ווארום דער היתר הקרבת הקרבן לדעת מדרשים אלו, איז נישט ווייל די קרבנות האבן אין זיך א ענין ותוקף מיוחד, און דערפאר זענען זיי דוחה שבת באופן של הותרה ווי די מדרשים אין י ג רעדן, נאר ווייל שבת זאגט, זה יקריב בשבת, ווי דער לשון איז. אין איין ארט שטייט ווערט זה יקריב בשבת שיהא מקריב קרבנו בשבת אפילו זייענדיג קרבנות יחיד. נאר די צוויי מדרשים טיילן זיך אין די צוויי אופנים הנל, ווי אזוי דאס איז א דין אין שבת, ווי געזאגט פריער אז דער הותרה עט זיין אדער דער דין אין שבת איז פארט דא א חילוק אין אין די מדרש יד' איז דא א חילוק פארוואס פארוואס ער האלט אז מען מעג און פארוואס ער האלט אז מען מעג. לויטן מדרש וואס דאס איז געווען דער ערשטער מדרש אין יד' וואס האט מען געלערנט אנהייב שיחה אין אנהייב שיחה דאס איז געווען דער צווייטער אבער דאס איז דעם ערשטן וואס ברענגט זיך אין יד' אז ס'איז נישטא קיין איסור און ס'איז נישט קיין חילול ווייל אני אמרתי לויטן מדרש אני אמרתי איז דאס כאילו ווי א תנאי אין שבת אז שבת זאגט דער רב דריינג ליגט זאגט אין מחאות דער שבת זאגט אז אויף דעם קרבן איז לכתחילה נישט חל דער איסור שבת דעריבער ווערט אין מדרש באווארנט שלא תאמר הרי חילל את השבת אמר הקדוש ברוך הוא שאני אמרתי ס'איז א תנאי אין שבת אז ס'איז בכלל נישט בגדר חילול שבת ווייל דאס איז על פי הציווי

מחלליה מות יומת פארקערט ווי מ'לערנט פריערט און דער רבי עט נאך מדגיש זיין ווייטער ס'ברענגט אריין הוספה אין שמירת השבת דאס עט אויסברענגען פאר וואס דער אייבערשטער האט באצאלט יוסף'ן מיט א עניין וואס לכאורה ס'איז היפך פון אויס איסור מלאכה בשבת ניין אין דעם עניין ברענגט ער אויס די טיפסטע דרגא וואס קען זיין אין שמירת השבת איז לויט די מדרש שאני אמרתי איז במילא קומט אויס איז שאני אמרתי איז דאס א גדר וואס דער שבת זאגט אז ס'איז א תנאי אין הלכות שבת אז פארקערט אז מ'דארף עס טון, לויט מדרש וואס זאגט אז דאס איז געווען דאס בגדר שכר אויף דעם וואס יוסף שימר את השבת עד שלא ניתנה דער פערדער מדרש אדער דער צווייטער מדרש אין אין פרק יד', קומט אויס אז דאס איז נישט נאר א תנאי אין שבת אז קרבן נשיא אפרים פון מילואים איז מותר בשבת, נאר אז על ידי זה איז מען מקיים באופן חיובי מצוות שמירת שבת, דער קרבן איז מוסיף אין קדושת שבת. לויטן לויטן ערשטן מדרש איז דאס א תנאי אין שבת, ס'איז נישטא דא בכלל קיין שבת. מחלליה מות יומת און ביום ביום השבת שני כבשים איז געזאגט געווארן צוזאמען ס'איז נישטא קיין שבת דאס איז לויטן ערשטן מדרש לויטן לויטן צווייטן מדרש וואס שטייט דער לשון איז דארטן אז דער אייבערשטער גיט יוסף'ן שכר ווייל ער האט געהיט שבת גיט ער אים דעם שכר מ'עט ברענגען א קרבן שבת מיינט עס אז ס'האט א חיוב פון שמירת השבת ס'איז נישט אז ס'נישטא יעמאלט נישטא קיין שבת ווי דער ערשטע סברה ניין ס'איז דא שבת און דאס איז א חלק פון שמירת השבת על דרך ווי גערעדט במקום אחר, דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע, על דרך ווי גערעדט במקום אחר אין ליקוטי שיחות חלק טז, בפירוש דברי המכילתא הנל, וואס דער מכילתא זאגט אז ביידע זענען געזאגט געווארן צוזאמען, וביום השבת שני כבשים, מחלליה מות יומת, אז דאס וואס בדיבור אחד נאמרו, מיינט נישט נאר אז זיי זיינען נישט סותר זה לזה, לכאורה קומט ער זאגן אז ס'איז נישט סותר, שטייט מחלליה מות יומת, שטייט וביום השבת שני כבשים, לערנט אז ס'נישט סותר, זאגט דער רבי ניין ס'איז נאך טיפער, נאר ביידע האבן געוואלדיג, פשוט געוואלדיג, ביידע סיי דער מחלליה מות יומת, סיי דער ביום השבת שני כבשים, האבן דעם זעלבן תוכן פון קדושת שבת. ווי דער רבי האט שוין מחדש געווען, דא צוויי וועגן ווי מען קוקט אויף דעם, איינע אז ס'איז נישט ס'א תנאי אין שבת אז ס'נישט דוחה שבת אדער דחויה אדער הותרה אינגאנצן, אדער פארקערט, ס'איז א חלק פון חיוב פון שמירת שבת. דער רבי אין אין אַ לקוטי שיחה איז ער מסביר, אַז דער מכילתא מיינט מיינט דאָס, אַז ביידע האָבן דעם זעלבן תוכן, וואָסער אַ תוכן? קדושת השבת. זי איז א' דורך הקרבת הכבשים און דורך איסור מלאכה. ביידע האָבן די זעלבע זאַך. דורך הקרבת הכבשים איז דער ענין פון הוספה בקדושת שבת אַן ענין חיובי אין שבת, מען זאָל ברענגען די קרבנות, פּונקט ווי ווי ב' ווי איסורי מלאכה. און דערפאר איז שוין פארשטאנדיק יעצט, דערפאר איז דאס א שכר מתאים צו שמירת שבת דיוסף. פארוואס? וויבאלד ער האט געהיט שבת בהוספה עד שלא ניתנה, האט אים דעריבער געגעבן, האט מען אים דעריבער געגעבן א הוספה אין שמירת שבת. מען גיט אים נישט שמירת שבת אלס א זאך וואס מען טוט נישט, ער האט געהיט שבת עד שלא ניתנה, האט מען געגעבן א העכערע דרגה אין הוספת שבת. וואס איז דאס? אז שבט אפרים וועט מקריב זיין דווקא בשבת, אזוי ווי געזאגט פריער ביי דעם ענין פון קרבן מוסף און דעם קרבן תמיד של שחר און תמיד של בין הערבים, האט מען געגעבן א הוספה אין שמירת שבת לגבי אנדערע אידן, אז דווקא בן בנך האט מוסיף געווען בקדושת השבת, אין וואס א סארט אופן? דורך מקריב זיין א קרבן מיוחד דווקא בשבת. יעצט האט דער רבי צוגעלייגט א קו און געמאכט הוספה אותיות ונקודות לתוספת ביאור. ס'איז אזוי ווי א הוספה צו די שיחה. אות יוד, אין אות יוד וועט דער רבי ארויסברענגען טיפער דעם ענין ההוספה אין די נקודות אויף מער ביאור, וואס מיינט דאס אז ס'איז א ענין פון שמירת שבת, א חיוב ומצוה שמירת שבת, ס'ברענגט הוספה אין קדושת שבת דעם ענין פון ברענגען דווקא דעם קרבן שבת, און אויכעט די שייכות איז געוואלדיג פון יוסף מיט אפרים, פארוואס דווקא ביי זיי? אות יוד, דער ענין איז אבער נאך אלץ דורש ביאור, דער רבי איז נאך נישט צופרידן אינגאנצן. אמת טאקע אז דאס וואס נשיא אפרים האט מקריב געווען קרבנות בשבת, קען זיין א שכר אויף שמירת שבת דיוסף ווי מ'האט ערשט מסביר געווען, דערפאר וואס די הקרבה איז מוסיף אין קדושת שבת כנזכר לעיל ווי מ'האט יעצט געלערנט. וואס איז אבער דער טעם וואס דער שכר האט זיך אויסגעדריקט דווקא אין א מעשה וועלכער איז מצד עצמו היפך פון שמירת שבת. ווען איך קוק בדרך כלל מיט אפענע מיט מיט מיט מיט פשוטע אויגן, ווען איך גיב א קוק, זעה איך אז ער טוט א זאך וואס היפך פון שבת. ער ברענגט א קרבן בשבת, וואס א קרבן יחיד טאר מען נישט ברענגען בשבת. וואו ליגט דא? פארוואס איז דווקא אויף דעם אופן דאס ארויסגעברענגט? דער רבי זאגט, איז די הסברה בזה. דאס וואס יוסף האט מקיים געווען די מצוה פון שמירת שבת עד שלא ניתנה איז א באווייז אז זיין שמירת שבת איז פון אן ארט וואס איז נאך העכער פון דעם ארט שניתנה. געוואלדיג. וויבאלד אז יוסף'ס היטן שבת איז געווען פאר ס'איז געגעבן געווארן שבת, דאס הייסט ס'קומט פון א ארט וואס איז העכער פון ווען שבת איז געגעבן געווארן. ווי דער רבי דאס מסביר כפירוש ניתנה וואס מיינט ניתנה די זאך איז דא פון פריער ס'איז דא שבת אבער דער אויבערשטער האט עס נאך נישט געגעבן און זי ווערט דערנאך געגעבן למי שניתנה עס איז פארשטאנדיק אז אין יעדער ארט וואס שבת איז ניתנה איז די קדושה און שמירת שבת לויט דעם מקום שבו היא ניתנה. ווען איך דער אויבערשטער האט געגעבן שבת, איז דאס געגעבן געווארן אויף א אופן פון ניתנה, מיט הגבלות, יעדער איינער לויט זיין ניתנה. יוסף האט געטון שבת פאר עס איז געווען ניתנה, אויף די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין, העכער פון ווי שבת וואס איז אראפגעקומען דא למטה. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס ער האט געקראגן א דרגה פון העכער פון שבת וואס איז איסור מלאכה, נאר אז ער דארף ברענגען דעם קרבן דווקא אין שבת, ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין. מעין. ועל דרך, א דוגמא אויף דעם, וואס איז די דוגמא אויף דעם? ועל דרך ווי מען געפינט אין הלכה, דער רמא און דער אלטער רבי אין שולחן ערוך, דעם חילוק צווישן תלמידי חכמים און פועלים און בעלי בתים, ס'דא א חילוק וועגן קדושת השבת, ווי מען היט שבת ווי מען טוט שבת, צווישן תלמידי חכמים און פועלים און בעלי בתים. פועל, א לשון פונעם שולחן ערוך, פועלים און בעלי בתים, וועלכע א גאנצע וואך זענען זיי פארנומען, יעסקו יותר בתורה בשבת וכו'. מה שאין כן תלמידי חכמים, וואס זיי לערנען א גאנצע וואך, ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתיה, אינגאנצן צוויי סארטן אופנים ווי צו מקיים זיין דעם ענין פון שבת, פועלים זאלן לערנען און תלמידי חכמים זאלן עונג אכילה ושתיה. ביי דעם חילוק הכללי ווי דער ענין השביתה והשמירה איז ביים אויבערשטן, כי בו שבת מכל מלאכתו דער גאנצער ענין פון שמירת שבת איז דאך ווייל כי בו שבת מכל מלאכתו איז דער חילוק הכללי ווי דער ענין השביתה און שמירה איז ביי דעם אויבערשטן ווי ס'שטייט דער לשון כי בו שבת מכל מלאכתו וואס א סארט שביתה איז דאס וואס איז שביתה פון דיבור ואמירה פארוואס איז דאס שביתה פון דיבור ואמירה ווייל בעשרה מאמרות נברא העולם

און ביי אונז איז געווען דער ענין פון שביתה, ביי אונז איז די שביתה דער ענין פון עשייה, דער רבי לייגט צו אין הערה נײַן און פֿופֿציק, ורק מדברי סופרים יש שביתה מדיבור, פארוואס? מפני ששבת הקדוש ברוך הוא מיוד מאמרות, אבער למעשה ביי אונז איז דער ענין פון לכתחילה מן התורה דער ענין פון עשייה. וואס זעען מיר דא? א געוואלדיגע זאך וואס מ'וועט ארויסלערנען פון דעם, דעם ענין וואס די מעלה פון ברענגען דעם קרבן דווקא בשבת. וואס לכאורה האט דער רבי ערשט געפרעגט אין דעם לעצטן דאס, לכאורה איז נישט פארשטאנדיג פארוואס דווקא האט מען אויסגעדריקט באצאלן יוסף'ן מיט א מעשה ווען מצד עצמו איז דאס היפך פון שמירת שבת. מען ברענגט א קרבן, מען שעכט און מען טוט די אלע זאכן. דערפון איז מובן אז אין דעם עולם למעלה וואס איז העכער פון עולם הדיבור סאו דער אייבישטער האט זיך מצמצם געווען אראפגעקומען אין עולם הדיבור און האט געזאגט די עשרה מאמרות דערנאך האט ער שובת געווען אבער ס'דא א פלאץ עצמות אין סוף די פלאץ די דרגות וואס אסאך העכער אין דעם עולם וואס לא משתעי מילי דהדיוטא ווען מ'רעדט וועגן ווי דער זוהר זאגט דעם לשון אז דער המלך איז זיך נישט גיט זיך נישט אפ מיט מיט מיט מיט פשוט'ע ווערטער מילי דהדיוטא איז דא אזא דרגה למעלה וואס דארטן נישטא דער ענין פון אפילו פון עשרה מאמרות וואס גייט אויף די עשרה מאמרות דער זוהר וואס ער זאגט אז לא משתעי במילי דהדיוטא אין די דרגה נישט שייך צו זאגן דער ענין פון עשרה מאמרות איז קדושת השבת ועונגו נישט שביתות פון דיבור נאר אין דער שביתה פון ירידה וצמצומי העולם וגבורה שלו דארטן איז אויך דא שבת אבער דארט איז דער שבת אין א אופן אז ס'נישט יורד למטה על דרך גיהנום, וואס אפילו אין גיהנום זעט מען אויכעט דעם חילוק פון שבת ביז נישט שבת. חילוק פון שבת ברענגט זיך אין מדרש, וואס בשבת, מען זאגט עס יעדן שבת אין כגוונא, כל שולטני רוגזין ומארי דדינא, כלהו ערקין ואתעברו מינה, אלע שלעכטע זאכן און אלע דינים גייען אוועק שבת, ברענגט זיך אין זוהר און מען זאגט עס אין כגוונא. אין גן עדן ווערט דעמאלט נתגלה א העכערער עונג וכו'. ס'איז דא עונג אין גן עדן, וואס דער גאנצער אויפטו פון גן עדן, עונג, ס'קומט שבת ווערט א העכערע דרגה, פארוואס? ווייל ס'איז דא א ענין וואס איז העכער פונעם עולם הדיבור, און דארטן איז די שביתה אין א סך א העכערע דרגה. יעצט וועט עס ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק. און דאס איז אויך דער אויפטו פון שמירת שבת דיוסף, עד שלא ניתנה, ביי אים האט מאיר געווען דער ענין השבת, ווי ער איז אין אן עולם וועלכער איז העכער פון ארץ שבו ניתנה שבת, זיין היטן שבת איז געווען פון א דרגה נישט ווי מיר היטן שבת דא למטה אין דעם ענין פון אלץ איז אין איסורי מלאכה, נאר ס'איז העכער פון ארץ, זיין שביתה איז פון א העכערן ענין ווי די שביתה ממלאכה, וואס נעמט זיך פון דעם בו שבת. פון דעם עולם הדיבור עשרה מאמרות דערפאר היטן מיר זיך, דערפאר טארן מיר נישט טון קיין עשיה לכתחילה. און דער עונג השבות אין דער מדריגה עד שלא ניתנה, אין וואס באשטייט דאס? באשטייט אין א גילוי עונג עליון יותר כנזכר לעיל. דארטן רעדט זיך וועגן נישט שביתה, פון נישט טון, דארטן רעדט זיך וועגן אן ענין פון א העכער עונג, דארט איז נישט שייך די עשרה מאמרות. דאס איז די דרגה וואס יוסף האט געהיטן שבת. יעצט וועט מען פארשטיין זייער געשמאק און דערפאר איז דער שכר אויף דער שביתה ושמירה בדרגת השבת, אין די דרגה שלא ניתנה, אין א פלאץ דארטן קען עס נישט זיין דער ענין פון ניתנה, געקומען אין אין אן ענין הפכי פון דער עליה בשבת ורוחנית השבת שבארץ בו ניתנה, אינגאנצן פון אן אנדער סארט אופן ווי לכתחילה, לכאורה האט ער געדארפט געבן א זאך צו זיין אין ענין פון שמירת שבת, ניין, ער האט עס געטון אין א העכערע דרגה, גיט מען אים אין א דרגה וואס איז העכער ווי תורה און ווי שבת איז געגעבן געווארן דא למטה, על דרך ווי מיר זעען אז אן עונג יותר עליון נתגלה לפעמים דווקא אין אן ענין וואס איז תחתון יותר. געוואלדיג! וואו זעט מען אמאל א גרעסערן עונג דווקא אין א ענין הפכי, אין א ענין די נידעריגסטן פלאץ, אזוי דא אויכעט, וואו זעט מען דעם עונג פון יוסף'ן וואס מען האט אים באצאלט פאר דעם שמירת שבת וואס ס'קומט פונעם ענין פון העכער פון לפני שניתנה, ווי דער לשון דארטן יוסף ששמר שבת לפני שניתנה לפני שניתנה שבת איז קומט עס אן צו אזא דרגה אז ס'גייט אין ענין פון היפך דווקא פון באצאלן אים מיט ענין פון אז אפרים וועט ברענגען דווקא דעם קרבן בשבת דער רבי ברענגט א דוגמא אין הערה 65 זייער געשמאק על דרך שראי' היא דווקא בדבר גשמי ולא בקול רוחני ראי' איז פון די גרעסטע תענוגים וואס איז דא וואס איז דער תענוג פון ראי' וואס זעט מען מען זעט גשמיות מה שאין כן ווען מען הערט עפעס ס'א רוחני דער קול קען מען נישט אנכאפן איז ראי' דער גרעסערער תענוג פון א זאך הערן איז א תענוג איך הער איינער דערציילט מיר א מעשה איך הער א ניגון איך הער א געשמאקע תורה דאס איז א גאר א געוואלדיגער תענוג אבער די תענוג פון ראי' וואס מען זעט גשמיות איז א סאך העכער ווי דעם זעלבע זאך דא אויך דער תענוג דער עונג רוחני איז אסאך העכער עונג יותר עליון ווערט נתגלה דווקא אין התחתון דער רבי גיט נאך א דוגמא על דרך ביי אב ובנו עס ברענגט זיך אין אור התורה פון דעם מגיד אז דווקא אין א מעשה קטנות פון בנו התינוק התינוק מאכט אמאל עפעס א אינטרעסאנטע זאך ער זאגט עפעס א ווארט אדער ער טוט עפעס א מעשה וואס מען זעט אין דעם אז ער איז א קלוגער קינד איז אין א מעשה קטנות פון בנו התינוק איז דא א העכער עונג מער ווי פון דעם שכל פון בנו הגדול

יוסף השם לי בן אחר, פרשת ויצא האט רחל געזאגט, יוסף השם לי בן אחר, פשטות מיינט עס דער אייבערשטער זאל מיר געבן נאך א קינד, חסידות טייטשט אבער אפ דער אור התורה אויפן פסוק, טייטשט עס אפ אנדערש, יוסף השם לי בן אחר, אז ער מאכט פון אחר א בן, בן, יוסף השם לי בן פון דעם אחר. ער מאכט אן אחר א בן, און דאס האט זיך אויסגעדריקט במיוחד אין בני אפרים, דערפאר איז דאס ביי יוסף און ביי אפרים'ן, וואס איז געווען ביי אפרים'ן? על שם וואס האט ער אים גערופן א נאמען אפרים? דווקא כי הפרני אלוקים וואו? בארץ עניי דווקא אין דעם נידעריגסטן פלאץ אין מצרים, אין וואס ער איז געווען דארטן א עבד, מ'האט אים פארשיקט, ער איז געווארן א משנה למלך און א עבד לכתחילה, מיט אלע זאכן, דארטן איז הפרני אלוקים. געמערט, זיין ענין איז, וואס דווקא אין ארץ עניי ווערט הפרני אלוקים. וואס איז דאס? אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא. נישט אז מען ווארפט אוועק דעם חושך, מען צוברעכט דעם חושך, נישט אז מען נעמט און מען ווארפט אוועק די ביטערקייט, מען בייט איבער, פון טונקלקייט ווערט ליכט, און פון ביטער ווערט זיס. און דעריבער איז דווקא ביי אים געווען דער ענין פון הקרבת הקרבן בשבת, אז פון אן ענין של הקרבה וואס ביום השבת איז עס לכאורה אן ענין פון עניי ס'איז א זאך וואס טוט שטערן ווערט פארקערט ס'ווערט הפרני א תוספת אין שמירת וקדושת השבת דערפאר איז דאס געווען דווקא ביי יוסף און אפרים'ן יוסף השם לי בן אחר דווקא אין מצרים דארט האט ער אים געגעבן א נאמען אפרים הפרני דאך דאס דאס קומט שבת ווי ברענגט זיך ארויס ביי דעם ענין פון שבת לכאורה ס'איז אן ענין פון עניי קומט ארויס ווערט פארקערט ס'ווערט הפרני אז שבת קען ער ברענגען דעם קרבן ועיין אויך שיחה פון שבת פרשת מצורע ז' ניסן תשמ"א.